א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בחוקותי. קודם האב איך געוואלט רעדן, מען דארף צוגרייטן דעם עולם צו שבועות, כ'וועל זאגן א שיינע דרשה אם ירצה השם, וועגן דעם הייליגקייט פון דעם יום טוב און וויאזוי מען קען זיך ארויסדראפען פון די אלע פגע זמן וואס יעדער איז נעבעך אריינגעפאלן, אבער די עיקר פון די גאנצע דרשה איז אז מען דארף וויסן, מען דארף וואטשן די קינדער. ס'קומט יעצט יום טוב, ס'קומט יעצט א דרייערל, דריי טעג, קודם פאר דריי האב איך זייער מורא, ווייל ס'גייט זיין אסאך האט פלעיטס וואס זיי קענען זיך אנצינדן, אסאך עיר קאנדישאנערס וואס זיי קענען פלאצן פון די היט, ווייל ס'וועט גיין דריי טעג רציפים, און אסאך פענס, מ'דארף זעהן אז מ'זאל אלעס האבן קאנעקטעד מיט א שבת זייגער, און ווען מ'ברויך עס נישט זאל מען עס אויסלעשן. יעצט פארשטייט זיך דאס נאר אויף צו קאכן אום יום טוב, זאל מען די געסט, די האט פלעיט אויך איבערלאזן אויף שבת, טאר מען נישט ארויפלייגן פאר מען האט אנגעצינדן די האט פלעיט און כדי מען זאל ס'זאל זיך קאכן אום שבת, ווייל שבת טאר מען נישט ארויפלייגן אפילו די האט פלעיט איז אויסגעלאשן ווען די ווייסט אז דארט איז דא א האט פלעיט, נאר דאס וואס מען מעג קאכן פון יום טוב אויף שבת, דאס קענסטו ארויפלייגן אפילו ווען די האט פלעיט איז אנגעצינדן. אבער למעשה מען דארף וויסן מען דארף אויסלעשן די אלע האט פלעיטס, מען דארף דאס אלעס נעמען קער פון ווייל ס'איז דריי טאג יום טוב, זייער אסאך ימים טובים איז געווען דיזעסטערעס, ס'איז דא נעבעך א גאנצע משפחה פון האט פלעיטס זענען געשטארבן זעקס אדער זיבן מענטשן, און רבותי אונז דארף מען לעבן נישט שטארבן, דוד המלך בעט לא אמות כי אחיה. נאכדעם דארף מען וויסן, ס'קומט אזא נאכט וואס יעדער איז אויף, איינער איז אויף צו זאגן תהילים, און איינער איז אויף ער לויפט נאך נאך קינדער. איך בעט קודם כל אז אלע שולן זאלן צושפארן די מקווה, ס'שטייט מען זאל גיין פאר אור הבוקר, נאכן עלות השחר, פארן נץ החמה, ס'ווערט געברענגט פון ר' נחמן אז די מקווה איז די העכסטע מקווה פון א גאנץ יאר, ווייל דאס איז די מקווה פון די חמשים שערי בינה. ס'איז דער פופציגסטער טאג, איז למעשה דארף מען זייער שטארק אובאכט געבן אז מען זאל עפענען די מקווה פופצן מינוט פארן עלות השחר, און ס'זאל שטיין דארטן דער רב און זאל משגיח זיין, און נאר דעמאלטס זאל מען לאזן זיך טובל'ען, און נאכדעם זאל מען עס גראד צושפארן, ווייל ס'גייען קומען מענטשן אגאנצן אינדערפרי, ווייל איינער איז אויף געווען, איינער איז נישט אויף געווען, ס'גייט זיין גרענד סענטרעל, דארף מען זייער אובאכט געבן ווייל אלע טירן זענען דאך אפן שבת און יום טוב. און נאכדעם זאל מען וויסן, ס'איז דא חברה וואס זיי גייען צו צו קינדער אין בית מדרש און אונטן און אויבן, ס'איז דא א פאליש, ס'איז דא א בעקיארד. זאלסט וויסן איין זאך, אויב דו קענסט אויף זיין מיט דיין קינד א גאנצע נאכט און זאגן, אדער נישט זאגן, זאג נישט, זיץ נאר אין שול, זאל ער זאגן, דעמאלטס ביסטו עס מחיוב צו טון, און טאמער נישט, זאלסטו אים אהיים נעמען שלאפן מיט דיר אינאיינעם, און תיקון ליל שבועות זאלסטו זאגן בייטאג. זאלסט זיכער נישט נעמען דיין קינד און אים ווארפן פאר פלייש פאר די חזירים שבועות ביינאכט. בפרט נאך שבועות פארט דער עולם אוועק צו רבי אהרן, צו דעם צו יענעם, מען פארט אויף פלארידע, ס'איז שוין נישט אזוי הארב צו עסן מעקדאנעלדס מיט מיט א ראול, מיט א העמבורגער סענדוויטש, ווייל ס'איז דאך שוין נישט פסח, פסח איז דא א איסור פון חמץ און א איסור פון נבילה, און פאר די איסור חמץ און נבילה האט מען נישט קיין מורא, וועט מען גיין יעצט האבן מורא פאר סתם נבילה? ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר, רבותי, נאך שבועות קאלט מען מיך אפ, ס'איז דא חברה וואס זיי פארן אין האטעלס, זענען מחליפים נשותיהם. יעצט פסח האב איך אויך באקומען אזא קאל, איינער איז געפארן האט באצאלט גאר גרויס געלט פאר אים זיין ווייב מיט עפעס א קינד צו צוויי, און ער האט זיך אויפגעהויבן נאך צוויי טאג אז עס האט זיך געענדיגט די ערשטע צוויי טעג פסח און ער איז אהיימגעקומען, פרעגט אים זיין טאטע פארוואס, זאגט ער טאטע כ'האב מיך גע'עקלט וואס די אינגעלייט האבן דארט געטון. ווען איך בין נישט דארטן און איך בין נישט קעגן דעם, וואלט מען מיין ווייב אויך געהאט פאר א פילעגש. און דאס זענען די זאכן וואס דער עולם טוט און טריי טו פעיס ריאליטי. און נאכדעם דארף איך מודיע זיין דעם עולם, ס'איז דא וואס זיי מיינען אז מ'מאכט אן עירוב תבשילין, מעג מען קאכן שבת. זיי כאפן נישט אז דאס מעג מען נאר קאכן יום טוב צוצוגרייטן אויף שבת. געווען איינער האט צוגעשטעלט געהעריג, די פרוי האט צוגעשטעלט געהעריג א טאפ מיט געקעכץ. דאס זענען די נישט געלערנטע מיידלעך, מען האט דאך נישט געטארט מיט זיי לערנען. און בעסער געזאגט, מען האט זיי דאך געדארפט געבן טערעפי. זיי האבן שוין געוואוסט אלס מיידל וויאזוי נחמיה'ס ערווה זעהט אויס. זיי האבן עס שוין געפילט אויך. סאו, מען דארף מסביר זיין פאר די אידישע טאכטער, שבת טאר מען נישט קאכן אפילו עס איז דא א עירוב תבשילין. איינער האט פאר צוויי דריי יאר צוריק געקאכט. האט מען געפרעגט וויאזוי, זאגט ער ס'הייסט ס'איז דאך דא אן עירוב, ער האט געמיינט דעם עירוב וואס איז געמאכט אויף צו טראגן, נו מען לערנט נישט ווייסט מען נישט. יעצט די הפטורה פונעם ערשטן טאג שבועות איז זייער הייליג, של"ה הקדוש זאגט וויבאלד ס'איז מעשה מרכבה זאל מען עס זאגן שטייענדיגערהייט, און צו די אלע זאכן דארף מען זיך צוגרייטן, צו די אקדמות וואס מען זאגט דעם ערשטן טאג גרייט מען זיך, צו. יעצט יעדע טאטע זאל וויסן פון זיינע קינדער צו זיי האבן דרייווער לייסענס צו זיי האבן א קאר געדינגען ווייל מיר האבן דערציילט אסאך בחורים אז איין טאג שבת קענען זיי נאך אויסהאלטן נישט צו דרייווען נישט צו רייכערן, רייכערן מעג מען דאך יום טוב אויך דער וואס רייכערט, אבער דאס נישט דרייווען קענען זיי נישט אויסהאלטן דריי טאג, און שבת דרייווט מען שוין איבעראל, סאו טריי טו בי אן טאפ אוו יור טשיילד, זען מיט וועם ער חבר'ט זיך און וואס ער טוט. יעצט איז דא די געפאקטע בתי מדרשים, מען שטופט זיך, מען רייבט זיך איינער אין צווייטן, ס'איז א שרעק. איך האלט אז די אלע וואס דאווענען אין די גרויסע בתי מדרשים קומען ארויס פגועים, יעדעס יאר מאכט זיך אירע פגועים און די בחורים קומען פארציילן שטילערהייט און זיי זאגן זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי יענעם פטור צו ווערן, אז יענער שטופט זיך אריין דעם ערווה אין דיר, דריי דיך אויס און זאג אים הויעך אנטשולדיגט, איך בין נישט דיין סעקס פארטנער, וועסטו שוין זען אז ער וועט עס נישט טון מער. כ'האב נישט קיין מורא. און פארשטייט זיך אין די געשטאפטע מקוואות איז זיכער נישט קיין פלאץ צו גיין. יעצט דאס וואס הרב נחמן זאגט אז דאס איז מקווה ניען און ס'איז גרויסע זאכן, דאס איז געווען אפשר אין זיין צייט, איך בין נישט מחולק אויף אים, אבער נישט אין א מקווה ווי מ'וועט דיך מאלעסטן. ביקאוז דעמאלטס יו וואודנט סי די ענד אוו איט. ס'איז דא חברה וואס זיי קאלן אפ, זאלסט נישט טשעפען מיט הרב נחמן, זאג נישט וואס דו זאגסט, ווייל ווייל ווייל, זאג איך יענעם הער מיך אויס, ס'איז דא הרב נחמן און ס'איז דא פאר הרב נחמן, ס'איז דא א תורה, און די תורה זאגט אז מען דארף זיין אפגעהיטן, און אז מען פארט אויף אומאן און מען קען נישט זיין אפגעהיטן ווייל מען לויפט נאך נאך אלע קינדער, איך ווייס ווען איך האב געבויעט די מקווה דארטן האב איך געשטעלט גוים משגיחים, מ'האט נישט געלאזט קיינעם פעניען, און עם כל זה איז געווען זייער צאמגעשטופט, זאגט דער פסוק ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוקיך ועושה, זאלסט נישט אנקומען מיט די מצבה, דער רבי האט געזאגט און ווער ס'וועט קומען מצבה לא תקים לך מצבה. פארוואס? ווייל אשר שנא השם אלקיך עושה, ווייל מען טוט דארט זאכן וואס דער אייבערשטער האט פיינט, זאגט דער רש"י, אהובה היתה בימי אבות, ביי דיין טאטנ'ס צייט איז געווען געליבט ביים אייבערשטן, אז זענען געקומען אידן, האבן זיך מוסר נפש געווען פאר הרב נחמן מיט זיין תורה, מיט קדושה, מיט טהרה, האט דאס דער אייבערשטער זייער ליב געהאט, ועכשיו שנא, יעצט האט ער עס פיינט. איינער זאגט, עה, רעדסטו אויף הרב נחמן, און דער איך רעד נישט אויף הרב נחמן, איך רעד אויפ'ן מקום ווי ר' נחמן ליגט, מען נעמט קינדער פון זיבן יאר, מען זאל ער זאגט אז ר' נחמן האט געזאגט אז ווער ס'וועט קומען פאר די זיבן יאר וועט גיין אונטער די חופה מיט א ווייס קלייד, איך קען איינעם ס'איז געווען פאר די זיבן יאר און היינט איז ער א רועה זונות ערשטע דעגרעד, ער זאגט מען האט אים מאלעסטעט אין ירושלים אין זופניק'ס, סאו קומט נישט אן מיט די אלע זאכן, אונז זעמער שוין זאט פון דעם, אזוי האט מען אראפגעפירט אין די צייטן פון כת ש"ץ, און אזוי האט מען אראפגעפירט אסאך אידן אין אסאך צייטן, אונז וויל מיר שוין דאס נישט הערן, אונזער הייליגער רבי האט געזאגט. דער דברי יואל אז דער דרך הבעל שם איז נשתכח. נו, מען האט דאך דאך געזוכט אויף דעם איד ווי מען זאגט אים צו באגראבן, און עס איז געקומען די פני הדור פון סאטמאר און זיי האבן געזאגט דעם רבי'ן, רבי ווי קענסטו זאגן אזא זאך, ס'איז דא מענטשן זיי זאגן דער אור שבעת הימים וועט זיין ביז משיח קומט און עה, אן דעם וועט משיח נישט קענען קומען, אזוי האבן זיי געזאגט פארן רבי'ן, און דער רבי זאל שוין צוריק ציען ווייל די וועלט איז אויס. האט דער רבי געברענגט א בריוו פון רבי אהרן סטראשעלער וואס ער ברענגט דארטן אין זיין ספר אין די הקדמה אז דער דרך הבעל שם איז אראפגעקומען נאר אויף הונדערט און פופציג יאר, האט דער רבי זיי געענטפערט זייער זיס, די אלע וואס זענען ברוגז אויף מיר, זאג זיי זאלן גיין צו רבי אהרן סטראשעלער, ער איז געווען א פריעריגער, רבי אהרן סטראשעלער איז געווען פון די גרויסע חסידים ביים הייליגן תניא, און ער האט עס געשריבן, נישט אונז שרייבן מיר עס. האט זיך עס אביסל אפגעשטילט, ווייל באמת דער רבי האט אמאל געזאגט פאר איינעם, ס'איז געקומען דער. סקווערע רבי, רבי יעקב יוסף ז ל זכר צדיק לברכה, און האט געזאגט, ער זאגט פאר אים, דו טרויסט זיך צו זאגן אזאנס אויפן בעל שם? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, איר ווייסט וואס איז געווען דער דרך הבעל שם? זאגט ער, יא, ער האט אויסגערעכנט אפאר חומרה'לעך וואס טשערנאביל האט געהאט. זאגט ער, אינטערעסאנט, דא איז געווען א רב אפאר וואכן צוריק, איך האב אים געפרעגט, איר ווייסט וואס איז דער דרך הבעל שם? האט ער אויסגערעכנט דריי אנדערע חומרה'לעך וואס ביי זיי אין חסידישן הויף האט מען געהאט, און נאכדעם גייט ער, זאגט דער רבי, געווען דא א דריטער, איך האב אזוי אויסגעפרעגט יעדן איינעם פונקטליך. און יעדער האט געזאגט אן אייגענע זאך וואס דאס איז. נאכדעם איז געקומען רבנים און זיי האבן געזאגט פונקטליך וואס איז געווען די דרך הבעל שם ווייסט מען נישט. או האבן זיי שוין אנגעהויבן מודה צו זיין אז מען ווייסט נישט. האט דער רבי צוזאמגעשטעלט די אלע זאגט ער אזוי איינער האט דריי חומרה'לעך וואס דער בעל שם האט געמאכט איינער זאגט אז ער האט איינגעפירט הודו לשם כי טוב ערב שבת און דער אנדערער זאגט דאס און יענץ און יענץ און אנדערע זענען שוין מודה אז זיי ווייסן.

דער אייבערשטער צווינגט זיך אז מ אז מען זאל דאס קינד מאכן פאר א קינד, און נאכדעם וועט ער שוין מיט די שוטים זיך אפרעכענען. דאס זעלבע דא אויכעט, דער דרך הבעל שם איז נישט די פראבלעם, אונזערע מוחות זענען נישט גענוג גרויס צו דעם, און מ'איז געגאנגען און מען האט גענומען און מען האט פארדרייט דעם דרך הבעל שם. מען האט פארדרייט אז די היינטיגע רעבעס זענען דער בעל שם אליינס, אז א איד למשל ווי דער סקווערער רבי וואס ער לאזט פארברענען מענטשן, ער האט נישט קיין שום געפיל פאר קיין שום מענטש, אן אכזר, א רשע וואס די וועלט האט עס נישט געהאט פאר א מנהיג, חוץ אין סטאלינ'ס צייטן, סטאלין, און טאמער רעדט מען אויף אים, יוי, דער קודקוד וועט דיך טרעפן, ס'וועט דיך גארנישט טרעפן. איך האלט אז גאנץ סקווער דארף זאגן רעבע עד כאן. פארשטייסט? דאס איז די דרך הבעל שם. די זעלבע אויך, מען פארט אויף אומאן. אומאן איז די גרעסטע מקום סכנה. איך זאג ענק שוין לאנג נאכאמאל און נאכאמאל, איך פלעג דארטן ארבעטן חדשים מיט יארן. דער גבאי ישראל מאיר גבאי איז געווען דער גרעסטער זונה ארומגעלאפן מיט אלע שיקסעס. און איך האב עס פארציילט פאר רבי יעקב מאיר שלעכטער בעכטער, וועכטער, און איך האב עס פארציילט פאר זיין ווייב, איך הער זיין ווייב האט אים שוין גע'גט, ער איז היינט א גרוש. יעקב מאיר האט געזאגט צו דעם רעבענס א זאך, ער מעג פארן, ער וועט האבן סייעתא דשמיא, ער האט טאקע געהאט, זיין סייעתא דשמיא איז ער זאל כאפן שיקסעס, און ער האט זיי געכאפט, עס האט נאר געקאסט אפאר טאלער, דאס איז געווען אונזער געלט. דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט, און איך האב עס צוגעקוקט און עס האט מיר וויי געטון. דער חיה פאוויש מענדעלאטשקאוואטשקעוויטש מענדעלאוויטש, האט געהאט מוסדות אין בארדיטשוב. די יונגלעך פלעגן גיין צו די מיידלעך ביינאכט ס'איז געווען א בנות שרה סאשע מיט א בית לוי יצחק, זיי זענען רוסישע, זיי פלעגן זיך טרעפן ביינאכט, כ'האב געזאגט פאוויש איינס מוזטו צושפארן, האט צוגעשפארט די יונגלעך, די מיידלעך איז גוט געווען. און נאכדעם האט ער זיי אהער געברענגט אויף אמעריקע, מ'האט מיט זיי מזנה געווען. סאו איז דען דער פשט אז די דרך הבעל שם טויג נישט? די שקצים האבן זיך גענומען רייטן אויפן דרך הבעל שם, און איינער מוז מעורר זיין דעם עולם אז ס'איז ראנג. און זעהט אויס אז דער אייבישטער האט מיך אויסגעוויילט פאר דעם גרויסן שלעפער וואס איך זאל טוהן דעם יענע ארבעט, נאר אויב דאס וויל דער אייבישטער טוה איך עס בחפץ לב. סאו לאמיר נישט פארקריכן נאכאמאל. די שיקן די קינדער צו די רעבעס, די שיקן די קינדער אליינס, און אפילו ווען די שיקסט זיי אין בית מדרש און די ביסט אינדערהיים די פופסט, דאס איז נישט קיין וועג, גיי דאווענען אין א קליין בית מדרש ווי קיינער קענט דיך נישט און די קענסט נישט קיינעם און די האסט א זיץ פלאץ, נישט די רעבישע זאכן, אונטער די רעבישע זאכן ליגט אסאך זנות און שפיכת דמים מיט רציחה, מען האלט אין איין כאפן אין ארץ ישראל כ'וועל רעדן אויפן. אויפן האטליין שפעטער. איך האב די נעמען פון אלע, איך לייג ארויף די נעמען ווייל איך באקום די נעמען, איך האב נישט קיין מורא פון משבש תהליכי חקירה, אבער נישט יעדער איינער האט די נעמען, אפילו די צייטונג שרייבט נישט די נעמען, קען זיין ווייל זיי טארן נישט, איז בקיצור עס האלטן אזוי, משגיח נאמבער וואן, משגיח נאמבער טו, און משגיח נאמבער טרי, איין משגיח האט מען אריינגעזעצט. ער האט שוין מודה געווען, און דער צווייטער משגיח האט געדינגען א האטעל ער מיט זיין ווייב מיט די קינדער, און פון האטעל איז ער אנטלאפן, און ער זאגט ער איז געקומען דא מאכן געלט אין אמעריקע פאר די ישיבה, און דער דריטער איז אנטלאפן אויף פראנקרייך, יעצט דער וואס איז אנטלאפן דא אויף אמעריקע דער הייסט פאפענהיים, דאס איז פון די חשובסטע משפחה פאפענהיים, כ'האב ענק שוין געזאגט, דער פאפענהיים האט א שוועגערן, זיי זענען ריכטיגע תולדות אהרן, שומר אמונים, איך ווייס פונקטליך, און מען האט איר אלס מיידל גערעיפט. דער אייגענער ברודער האט מיט איר געוואוינט יארן דארט אין מאה שערים לעכער דארטן ווי די סקראנקס וואוינען, און זי האט חתונה געהאט, ס'איז נישט געווען קיין גוטער טאג, זי האט געברענגט אפאר קינדער אויף די וועלט, איז געקומען אין אמעריקע פאר העלפ אפשר וועט מען דא קענען העלפן, בסוף איז מען האט זיך געגעט, איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער אויף הפקר, אבער אונז זארגן מיר זיך אז ס'איז דא אין איך ווייס אויף וועלכע עק וועלט אין איראן איז נאך דא אפאר אידן וואס מען דארף זיי העלפן, מען האט אין יעדע צווייטע שטוב וועם מען דארף העלפן. מען האט אפגעסטראשעט די וויקטעמס זענען געקומען פאראויס עניוועי. כ'האב געוואוסט כ'וועל דורכברעכן, כ'האב געוואוסט מ'עט האקן כסדר נאך א לאך אויפן זעלבן פלאץ און נאך א לאך אויפן זעלבן פלאץ און נאך א לאך אויפן זעלבן פלאץ, וואן דעי וועט עס ווערן א ריאליטי. און די זעלבע אויך מיט די טעכטער, מען דארף זייער וואטשן, זיי האבן פרענדס, די עלטערע מיידלעך האבן שוין קלוגע פרענדס, זיי ארבעטן שוין, זיי ווייסן שוין טו מאטש, קומט אזא יום טוב, בחורים פייפן זיי נאך, ס'איז דא דא א פלאץ אין גרינפוינט וואו ס'איז דא, מען גייט אויפן באורדוואלק שפאצירן, דארטן טרעפן זיך די יונגלעך מיט די מיידלעך, ס'איז א שרעק וואס דארט גייט פאר, און ביז אהין איז אויך דא עטליכע פלעצער ווי מען טרעפט זיך. רבותי, עז לאנג עז יו קען סטיל בי אין טשארדזש אוו יור טשילדרען, טעיק טשארדזש, ווייל ווען דו וועסט נישט קענען און דיינע קינדער וועלן זיין אין טשארדזש אויף דיר, דעמאלט וועסטו וויינען ביינאכט וועסט דורכנעצן דעם קישן, וועסט נישט וויסן וויאזוי קריכט מען ארויס פון די מגיפה. דארפסט מסביר צו זיין פאר דיין טאכטער, דער בחור וויל דיך נישט, ער האלט אפילו נישט ביי חתונה האבן, ער וויל נאך צען יאר מאכן א גוד טיים. ער וויל נאר כאפן אבער אזעלכע אומשולדיגע נארעלעך אזוי ווי דיין טאכטער וואס זי לאזט זיך, סאו פארוואס זאלסטו דיך לאזן פון אים? וויי שוד יו דא דעט? ביסט זייער איגער חתונה צו האבן, קום אהיים זאג טאטע איך וויל א שידוך ביז פיר וואכן, על טהרת הקודש, וועל דיר וועמען דו ווילסט, נעם דעם גרעסטן באם, נאר זאלסט חתונה האבן על טהרת הקודש, ווייל אפאר טעג נאך די חתונה יו סעטל דאון, די בלוט קאכט שוין נישט אזוי, דו זעהסט ס'איז גארנישט אזא פיינע תאווה, ס'איז א תאווה וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט מען זאל האבן קינדער, איטס נאט סאו אינדזשויעבל, איטס נאט סאו טעמפטינג ווען מ'מוז פיטערן א ווייב, און די נישט נאר די עסן מוז מען זי פיטערן נאר אלע אירע משוגעת'ן מוז מען מיטארבעטן, דו מוזט ווערן א נייער מענטש, יעצט איך מיין נישט חלילה צו בלעימען די ווייבער, איך זאג אייביג אז ווען א מענטש גייט חתונה, כ'פלעג האבן א שיעור פאר יונגעלייט פאר חתנים יונגעלייט פלעג איך אלץ זאגן יעצט גייסטו חתונה האבן זאלסטו וויסן גייסט חתונה האבן מיט זיבעצן ווייבער פלעגט איינער זאגן ביסט משוגע כ'גיי נעמען איין פרוי זאג איך ניין ס'איז איין פרוי וואס איז כפול זיבעצן. ס'אזוי ווען זי איז א כלה האט זי איין צורה און זי האט אן אנדערע מין שאיפה אין לעבן ווען זי האט שוין חתונה. עס איז שוין אן אנדערע פרוי. נאכדעם וואס זי הייבט אן צו באקומען איר וסת, ווערט זי א נייע פרוי. ס'איז גארנישט די זעלבע. זי ווערט אבריה כבדים עליה, זי פילט זיך נישט גוט און זי קען ברעכן. און זי ווערט אינגאנצן אנגעווייטיגט און זי קען זיך נאך נעמען ברעכן. און זי, זי, ס'איז אן אנדערע פרוי. זי ווערט דעפרעסט. נאכדעם אז דער אייבישטער העלפט אז ס'גייט שוין דורך די וסת און זי ווערט שוין ווי מ'זאגט ריין, אוי דעמאלטס איז עס נאך א ווייב, ס'איז א אנדערע ווייב אינגאנצן, דו מיינסט דו נעמסט איין ווייב, דו נעמסט איין ווייב כפול זיבעצן וואס יעדעס מאל איז אן אנדערע זאך, נאכדעם הייבט זי אן צו ווערן שוואנגער, נעמט זי זיך ברעכן, נאכדעם הייבט זי אן צו שרייען למה זה אנכי וואס האט מיר דאס אויסגעפעלט ביי מיין טאטן איז געווען גארנישט מער בעסער געווען. און נאכדעם הייבט זי אן ארויפצופאלן אויפן מאן און וואס ס'וועט זיין, ס'גייט קומען א בעיבי, און און טאמער ס'וועט זיין א סעזעריען, און טאמער ס'וועט נישט זיין צו געזונט, און טאמער נישט, און טאמער, און טאמער, און טאמער, און טאמער. ס'הייבט זיך אן פילאסאפי. און אזוי ציט זיך עס די גאנצע צייט. נאכדעם ווען מ'האט שוין די בעיבי, און טאמער ס'איז געווען א סעזעריען, הייבט זיך אן א מעשה, און נאכדעם דארף מען אנהייבן צו נורסן, מ'דארף אויפשטיין אינמיטן די נאכט, דער מאן קען נישט געבן קיין באטל ווייל זי דארף זייגן, ס'ווערט א מחיה. נאכדעם אז דער אייבערשטער העלפט מען גייט שוין דורך די צייט און זי האט שוין די בעיבי, די בעיבי הייבט שוין אן צו וואקסן, ס'איז שוין דא וועם צו קישן, ס'איז שוין א מחיה, מען פארגעסט אלע צרות, מען פארגעסט מען האט געשוואוירן אז מען וועט מער נישט זיך באהעפטן מיטן מאן ווייל מען וויל נישט האבן א בעיבי, און אלל אוו א סאדען גייט מען ווייטער, מען גייט צו די מקווה און. מען מאכט נאך א בעיבי, צי עטליעסט מען טרייט צו מאכן, און טאמער קען מען נישט מיינט מען שוין אוי כ'וועל נאר האבן איין קינד און כ'וועל שטארבן אזוי. אזוי גייט די גאנצע לעבן, דו נעמסט זיבעצן ווייבער, נאכדעם וואס ס'הייבט זיך אן אז זי פארלירט שוין די וועסט, די פיריעד, זי ווערט זייער דיפרעסט ווייל זי פילט שוין, די גאנצע זאך פון א פרוי איז דאך נאר אז זי האט א וועסט, זי קען געבוירן קינדער, אז זי האט שוין נישט דאס וואס איז פילט זי וואס איז, וואס ביסטו ווערד, דו ווייסט וואס דו ביסט ווערד, ביסט געווען א אידישע טאכטער, דו האסט דיך איינגעהאלטן פארן אייבערשטן, האסט געטון נאר פארן אייבערשטנ'ס וועגן, האסט דיך איינגעהאלטן א האלבן חודש, האסט געטון וואס דו דארפסט, האסט געמאכט בדיקות, ביסט געגאנגען אין מקווה, ביסט געווען א פארטנער פאר דיין מאן, און דו האסט געברענגט קינדערלעך אויף די וועלט, און אפילו חלילה אמאל א פרוי וואס איז אן עקרה וואס האט נישט געברענגט קינדער אויף די וועלט, ווערט אבער אויך באשאפן פון דעם קינדער אויף יענע וועלט, סאו דו ביסט זייער אסאך ווערד, דאונט טינק אז נישט. דו האסט אוועקגעגעבן פארן אייבערשטן דאס בעסטע פון דיר, איז למעשה ווערט זי אביסל דעפרעסט, זי גייט שוין נישט האבן קיין וועסט, די וועסט איז אויך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא איין מימרא אין די גמרא איז ער רבי מאיר און איין מימרא איז ער רבי עקיבא זאגט עס, דאס איז אין מדרש, פארוואס האט דער אייבערשטער געזאגט אז א נידה זאל זיך פורש זיין פון איר מאן די גאנצע צייט? כדי. ער זאל נישט ווערן אזוי צוגעוואוינט און ס'זאל זיך אים נאכדעם פארעקלען די גאנצע זאך, האט דער אייבערשטער געזאגט, איך וועל דיר געבן א צייט ווען דו מעגסט און ווען דו טארסט נישט, זאגן זיי ביידע דעם לשון כדי שתתחבב על בעלה כיום כניסתה לחופה, זאלן זיך אזוי ליב האבן אזוי ווי דעם טאג וואס זיי זענען אריין אונטער די חופה, סאו דאס איז אן אפ ענד דאון סיטועשאן מיט זיבעצן ווייבער בעיסיקלי. ס'איז דא וואס האבן מער ווי זיבעצן, ס'איז דא וואס האבן דאס אויך נישט, ס'איז דא פרויען וואס נעמען לייף אנדערש, אבער וואטעווער איט איז, דיס איז וואט יו אר אין פאר, און נאכדעם טאמער מאכט זיך נאך אז א קינד איז נישט געלונגען, צו ס'איז דא א מאנגעלויד קינד, צו ס'איז דא אן אנדערע קינד, און מ'לויפט זוכען תיירים צום רב, אוי איך זאל נישט מוזן מער האבן קיין קינדער, דאס פאלט איר נישט ביי, ס'שטייט, אל תאמר זאלסט נישט זאגן לכשאפנה ווען כ'על האבן צייט אשנה וועל איך מיך זעצן לערנען ווייל שמא לא תפנה, קען זיין דו גייסט האבן שוין קיין צייט. איז דא זייער א שיין ווארט פון מהר"ל, וואס הייסט שמא לא תפנה, קען זיין דער אייבישטער וויל דיין תורה ווען דו האסט נישט קיין צייט, דער אייבישטער וויל זען ווי דו גזלסט אוועק פינעף מינוט פאר אים, פינעף מינוט וויל ער א טאג, דאס הייסט שמא לא תפנה, די זעלבע דא אויכעט, דו כאפסט נישט אז דער אייבישטער וויל דו זאלסט ברענגען אלע מינע קינדער און ער טראסט דיר, א מאנגעלויד, אז דו וועסט עס קענען אויפברענגען טו די בעסט וויפיל דיינע כשרונות זענען, און די אלע נשמות גייען דורך דעם, מוזן אראפ קומען. דער אייבערשטער האט א ריזן פארוואס ער באשאפט זיי. איז למעשה דו ווילסט זיין קלוגער פונעם אייבערשטן, ווייסט וואס כ'גיי זאגן אייבערשטער עס קומט דיך נאר וועגן דעם ווייל איך בין שוין געווארן עלטער איז במילא וויל איך שוין נישט קיין קינדער, ליטל דו יו נאו אז מיט א קינד וואס איז שוין געבוירן קען מען מיטמאכן אסאך מער צרות, און אלסא ליטל דו יו נאו אז דאס האט נישט צוטון מיט עלטער, איך קען מענטשן וואס האבן דזשאסט חתונה געהאט און זיי האבן א מאנגעלויד קינד. ס'איז דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט, אונז זאג מיר ראש השנה ביים דאווענען, מלוך על כל עולם כולו בכבודך, דער אייבערשטער קעניגט אויף די גאנצע וועלט מיט זיין כבוד, ער ווייסט פאר וועמען מען דארף געבן, וואס מען דארף געבן, רעד דיך נישט איין אז ווייל דו ביסט עלטער איז במילא, איז וואס? עס קען חלילה דער אייבערשטער דיר נישט געבן געזונטע קינדער? האסט דאך געהאט פיר קינדער נאך דעם מאנגאלויד. זיי זענען אלע געווען געזונט, וואס איז געשען? איז דאס דארף א מענטש וויסן, דער אייבערשטער געבט אים קינדער אפצוהיטן, ברוך שנתן עולמו לשומרים, דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן זיין וועלט פאר שומרים, יעדער טאטע און יעדע מאמע איז א שומר און וואטשט דיינע קינדער, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס ווייסט מיין פאליסי, ווען א טאטע דארף וואטשן די קינדער, די מאמע זאגט איך קען נישט יעצט אויפזיין, כ'בין אויפגעווען, כ'האב צוגעשטעלט א יום טוב מיט אלעם, איך פיל מיך שוין נישט אזוי גוט, און זי זאגט פארן מאן, נעם די קינדער אין שול. איז דער מאן דארף עס טוהן ווייל דו קענסט דאך נישט איבערשטרענגען די פרוי, זי דארף דאך זיין א מאמע פאר קינדער, אבער זאלסט איין זאך געדענקען און דאס איז זייער וויכטיג, דעמאלטס ווען דו ביסט דער שומר אויף די קינדער ביסטו פטור פון צו דאווענען, טאמער דו דאווענסט אינעווענדיג און דו לאזט דאס קינד שפילן אינדרויסן איז דאס גאנצע דאווענען גארנישט ווערט, עס איז אזוי ווי זאלסט נעמען יעצט און זאלסט בלאזן שופר היינט. ס'איז נישט קיין ראש השנה, ס'איז אפילו נישט חודש אלול. איי ווען העסטו דאווענען? ווען דו העסט האבן צייט, ווען דו העסט אהיים קומען. אנשטאט זאלסט דיך גיין לייגן שלאפן נאכמיטאג שבת, העסטו נעמען זיך דאווענען דעמאלס. איי ס'איז נישט דא קיין מנין? העי, ס'איז נישט עק וועלט. ביסט געווען ביזי, ביסט געווען טרוד. איך וויל פרעגן, וואס טוט זיך א הצלה מענטש? ער לויפט ראטעווען א מענטש, וואו איז זיין דאווענען, אבער ס'קומט צו פיקוח נפש איז עס דוחה די גאנצע תורה, די תורה איז נאר געגעבן געווארן און די תורה רעדט נאר צו געזונטע און נארמאלע מענטשן, נישט פיזיקעל קראנק און נישט מענטעל קראנק, א שוטה פטור פון אלע מצוות, מען דארף אים לערנען בלויז דאס אז. ער זאל נישט טון וואס מען טאר נישט, אבער טאמער האט ער עס נעבעך געטון, צו וועם וועסטו רעדן? מיט וועם וועסטו איינטענה'ן? מיט א שוטה? יעצט האב איך געוואלט רעדן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אמאל א מענטש, ער ווייסט נישט פארוואס ער איז געקומען, פאר ווען ער איז געקומען, ער פארט ערגעץ וויזיטן, עס קומט אים אונטער א גרויסע מצוה, אבער ער ווייסט קיינמאל נישט. וואס, ווער און ווען? איך האב געמאכט ברוך השם אסאך יארן מקוואות, איך בין שוין היינט נישט זיכער צו דער אייבערשטער האט געמיינט די מקוואות, צו ער האט געמיינט דעם שיעור פון הלכות נידה די די פאר וואכן. האט זיך ארויפגעארבעט דער שיעור פון הלכות נידה, איך האב געהאט פאריגע וואך איינער האט געזאגט א גאנצע דרשה, ער איז פון ענגלאנד, עס איז דא דריי שיעורים אין סטעמפארד היל, אין איינעם זיצט דארטן דער רב, דעם רב'ס איידעם, רב פאדעווי'ס איידעם, ער האט געמאכט א ספר פתחי הכשר אויף הלכות נידה, ער הייסט. הרב שלום פרידמאן. זיצן ביי זיין שיעור דריי אידן וואס זענען אלע אוו עידזש וואס זייערע ווייבער האבן שוין נישט קיין וועסט, אפשר איינער זיצט וואס די ווייב קען נאך אפשר האבן א וועסט, און נאכדעם איז דא נאך א שיעור אין סאטמאר דארטן דער דיין איז מגמגם, מגמגם מיינט ער קען נישט ענטפערן גראד, יא, ניין, ס'אסור, ס'מותר, און נאכדעם איז דא נאך א שיעור וואס איז דא דריי מענטשן און און ס'האבן חתונה, סטענפארד היל, צווישן דריי און פיר הונדערט קאפלס יעדעס יאר, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט, יענער אפשרייט איר ווייסט אליין נישט ווי גוט איר זאגט. נאכדעם איז זענען געגאנגען די סאטמארע חברה און זיי האבן זיך אויך אנערקענט אז ס'טויג נישט, די מצב איז שרעקליך, און זיי זענען געגאנגען מ'האט ארויסגעשטעלט א גרויסן מודעה אין דבר יום ביומו אז שלמה לייב וויינבערגער גייט פארלערנען יעדע נאכט א שיעור אין הלכות נידה. יעצט. איך האב געזאגט אויפן האטליין, סאטמאר האט אויך נישט קיין געהעריג מענטשן, וועם האבן זיי? זיי האבן דעם חזר דעם שוויין וואס האט געטוישט זיין שוועגערן, ער הייסט חזקאל טייטלבוים, דער חיה דער שייגעץ, ער גייט פארלערנען הלכות נדה פאר יונגעלייט, דער פשט איז דאך וועלכער יונגערמאן טראסט אים שוין אז ער אליין האט עס עובר געווען אויף נדות? איך דענק ווען ער איז געווארן א חתן איז דער לאנצבערגער רב, זיין שווער, האט געזאגט א מורא'דיגע דרשה, ווען ער איז געווארן א חתן האט ער געזאגט זימן שחורות ומצא לבנות לבנות ומצא שחורות דעמאלטס איז געווען די שווארצע מען האט זיי גערופן די שווארצע ער איז דאך אויך געווען א פאליטישן ערשט קלאסיג דער לאנצבערגער ער זאל רוען אין לעכטיגן גן עדן ער האט אמאל געזאגט אז די פאפא מקווה איז א פסל'ע מקווה געקומען איינער א פאפענער אינגערמאן איך ווייס ווער ער איז געווען שוין דעמאלטס איז געווען דעמאלטס איז געווען אינגערמאן שוין א עלטערע מענטש. זאגט ער אים איך האב געוואלט פרעגן אזוי ווי כ'בין א פאפא תלמיד כ'האב געוואלט וויסן צו די מקווה טאקע פסול ווייל טאמער ס'איז פסול וועל איך עס נישט ניצן ווייל עס קען זיין אז פאפא רב קען נישט הלכות מקוואות און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך אזוי האט ער געזאגט ער האט געוויסט אז פאפא רב איז א גאון נורא מיט מקוואות נאר ער האט עס געזאגט גוט זאגט לאנצבערגער רב נע חס ושלום איך האב נאר געזאגט ווייל מ'האט מיר געהייסן אזוי זאגן איך לעב דאך פון די התאחדות אברכים מ'האט אים געגעבן א דאלער יעדער אינגערמאן האט געמוזט געבן א דאלער שטעל דיר פאר ווי ביליג ער האט זיך פארקויפט. די פלייש געשעפט פארקויפט זיך נאך פאר מיליאנען דאלער א יאר. די באטערערס. ער פארקויפט זיך פאר א דאלער פון יעדן יונגערמאן. וואט א דזשאוק די גאנצע זאך. סאו ער האט גענומען אים פאר אן איידעם, דער לאנצבערגער האט גענומען דעם טייטלבוים, חזקאל טייטלבוים פאר אן איידעם, און ער האט אנגעהויבן דעמאלטס זימן שחורות ומצא לבנות, לבנות ומצא שחורות, דער רבי האט אנגעגרייט, ווייסעך, ערליכע אינגעלייט קומען די שווארצע זיי דרייען איבער, דער איידעם איז אויך געווען דעמאלטס שווארץ יעצט איז ער שוין ווייס, סאו ס'איז אויך געווען זימן שחורות ומצא לבנות, און די שוועגערין וואס ער האט געכאפט איז אויכעט מסתם ווייס, זי איז אין זיין עלטער, זי איז דזשאסט א פיו יערס יאנגער. און ווי זענען די רבנים מ'זאל מוחה זיין? רבנים קול מכובד זאלסט שוין אויפהערן צו רעדן פון אים, האט ער געטאטשט די, זיי קענען דאס ווייבל ביין ערשט נאמען אויכעט ווייל ס'איז געווען גביית עדות. עפעס. מען האט געוואלט וויסן צו זי איז מותר צו אסור איז לבעלה, האט מען געזאגט מותר לבעלה איז זי, ווייל ס'איז געווען אן אונס, אבער רחמנא לצלן, און אלעס מעג מען צולאזן, ער לערנט פאר הלכות נידה אז מען טאר נישט אנרירן א פרוי, נגיעה איז אן איסור דאורייתא, און וואס איז מיט ביאה ממש, אריינלייגן אריין אין די אותו מקום, רחמנא לצלן, עניוועי, זעט אויס אז סאטמאר האט עס דערהערט. כ'האב עס זייער שטארק געפייערט, און דאס אלעס איז געקומען נאכדעם וואס סרול האגער האט געהאט א מורא'דיגן דורכפאל, איך ווייס שוין יעצט וועלכער די אינגערמאן איז אויכעט וואס האט אים געזאגט, איינער האט אים געזאגט נעם ארויס דעם מנוול ער רעדט פון א קליטאריס מיט די אלע שמוציגע זאכן, ס'איז דאך אן עבירה, מען טאר דאס נישט צולאזן, א שעה שפעטער קומט א אינגערמאן און זאגט כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט מען דארף מאכן אין די וואדזשיינא א בדיקה, שטעל דיר פאר וואס דא איז געשען, איך ווייס ווער די אינגערמאן איז אויך, מען האט מיר שוין געזאגט, היינט ווייס איך שוין אלעס. נאר ס'איז נישט קיין גרויסער חילוק, דער יונגערמאן איז נישט שולדיג, סרול האגער המצרי מיט מאטעלע באטעלע איז שולדיג, פירט א גרויסע חסידישע קהילה און האט נישט נארמאלע אינגעלייט וואס זאלן לערנען מיט די מענטשן, איז נאך די גרויסע זאך וואס איך האב פארפירט, האט זיך יעדער בארעכנט, עה, וויאזוי ווייס איך אז ביי אונז איז בעסער, און ס'האט אנגעהויבן יעצט אין לונדון צו זיין א מאוומענט, און יעצט האט אנגעהויבן צו זיין א מאוומענט אין ווילימסבורג, יעצט מ'האט גענומען שלמה לייב וויינבערגער, ביי מיר איז שלמה לייב וויינבערגער די זעלבע מציאה ווי חזקאל טייטלבוים, ווייל. כ'על דיר זאגן די אמת, ער איז גאר א קלענערע מציאה, ווייל ער איז נאר א ספק פון א משכב זכור, משכב זכור איז די גרעסטע נידריגסטע תועבה ביים הייליגן באשעפער. ווען חזקאל טייטלבוים שוואנגערט אן זיין שוועגערין און זיי האבן א בעיבי, איז עס א ממזר אבער ער איז מ'איז מקיים מיט אים פריה ורביה, מיט א משכב זכור קענסטו נישט מקיים זיין גארנישט, און דער אייבישטער האט עס פיינט, איז במילא ווייס איך שוין נישט היינט ווער ס'שטייט אויף א שוואכערע מדריגה, חזקאל טייטלבוים האט געטאטש

געהערט. אבער גיין אריינשטופן אין די מאכער אריין? פוי, דאס איז גרויליג. איז למעשה איז אזוי, די איינציגע זאך איז אבער אפשר בעסער דער שלמה לייב וויינבערגער ווייל כ'בין נישט זיכער ווער ס'האט אריינגעשטעקט דעם מאכער פאר דזשאו דיענדזשעלאו. ער האט געזאגט ס'געווען צוויי ברידער, די באיערס קינדער, גרויסע גראבע בערד האבן זיי געהאט, און איינער האט מיך אין די מקווה כסדר יעדן פרייטאג געשטופט. ווייסן מיר נאך נישט ווער ס'איז. סאו ער איז א ספק משכב זכור, דאס דארף מען מאכן א חקירה ווער ס'איז א גרעסערע מדריגה לגנאי, צי א ספק משכב זכור, צי איינער וואס האט געוואוינט מיט אן אשת איש, און דער וואס האט געוואוינט מיט אן אשת איש האט דאך א היתר ווייל ער זאגט די וואסער פילן האבן עס געמאכט אז ער זאל ווערן נתחמם, און פונקט איז געווען דארט זיין שוועגערין און פונקט, קאמאן סטאפ די נאנסענס באט עניוועי מען דארף דאס מברר זיין, סאו צוביסלעך וועמער אונז אלעס געוואויר ס'נישט דא קיין סודות. און דער חברה'מאן גייט איצט פארלערנען הלכות נידה. און נאך א זאך, שלמה לייב האט נישט חתונה געהאט אלע יארן. ער איז א בעל פרנסה, ער איז אלעס, פארוואס האט ער נישט חתונה? קען זיין ווייל ער איז געי? קען זיין מ'גייט יעצט מאכן דעם געזעץ אז מ'מעג חתונה האבן מיט געי, קען זיין ער וועט אויך חתונה מיט א געי? ווער ווייסט? כ'ווייס שוין היינט גארנישט. קען זיין ער ברויך נישט, קען זיין אין זיין מקווה האט ער גענוג בחורים, ער ברויך עס נישט. אבער ס'האט זיך געמאכט א מאוומענט, ער גייט אנהייבן פארצולערנען. נאר דער אמת איז, איך בין נישט ברוגז אויף שלמה לייב, ווייל. אויב זלמן לייב פיליפ קען זיין א דיין אין סאטמאר און זיין ברודער וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון שאפראן רעד הענדעד ווייל ער האט מכשיל געווען די תלמידים פון שאפראנער רב אז ער איז דער הויפט דיין ביי זאליקא'ס בית דין ווייס איך דאך שוין נישט ווייס איך שוין נישט ווער ס'איז גוט ווער ס'איז שלעכט כ'ווייס שוין גארנישט און נאכדעם האט מען זישע כץ זישע כץ איז אויך א דיין ער פארט אין קעמפ זישע כץ האט מכשיל געווען וואס אונז ווייסט מיר צענדליגע קינדער אין קעמפ און ס'האט זיך אנגעהויבן אין קעמפ ס'האט זיך אויסגעלאזט אין קליימער. און חזקי ראזענבערג האט געוויסט די אלע זאכן און זיי האבן מיטגעשפילט, ווייל איין טאג האט ער געכאפט דעם בחור און יענער יענץ בחור און איין טאג פארקערט. סא היינט בין איך שוין נישט זיכער וועם מען מעג לאזן פארלערנען און וועם נישט, אבער ס'האט זיך געמאכט א פיינע מאוומענט און דער אינגערמאן האט אנגעהויבן אויסצוהערן וויאזוי מען דארף מאכן בדיקות און וויאזוי נישט, און איך האלט יעצט.

וויאזוי מען מאכט בדיקות. מען זאל נעמען א טעמפאן צו ווייזן, אבער נישט מען זאל עס טוהן חלילה מיט א טעמפאן, מען זאל עס טוהן מיט די אייגענע פינגער, זי זאל ווייזן ווי אזוי מען שטופט אריין דעם פינגער און וויאזוי מען דרייט עס ארום די וואדזשיינע, זי זאל נעמען איר צוויי פינגערס און זאל עס מאכן א רונדיגן לאך, און מיט דעם זאל זי אריינלייגן די טעמפאן און זי זאל ווייזן וויאזוי מען דרייט עס שיין ארום.

ס'דא א דין ווען איינער איז א רואה דם מחמת תשמיש דארף מען זיך גט'ן, יעצט דארף מען מאכן די בדיקה דריי מאל, איז דא א חתם סופר אז מ'קען עס נישט מאכן נישט אין די צייט ווען ס'חזקת מסולקת דמים, איך העל שוין רעדן באריכות וועגן דעם, מ'קען עס נישט מאכן זאגט דער חתם סופר, וועגן דעם קומט אויס אז ס'דא מענטשן וואס האבן קיינמאל נאך נישט געמאכט די בדיקה, ווייל דא האט זי געווארט, דא איז זי געווען בחזקת מסולקת דמים, דא אהער דא אהין, ווען איך האב פארגעלערנט האב איך קיינמאל דעם חתם סופר נישט געמענטשן. גערעדט אין מיין ספר יא, האב איך געזאגט דעם אינגערמאן הער אויס, די ערשטע דריי מאל וואס דו זאלסט וואוינען זאלסטו מאכן די בדיקה, און כ'האב נאך מער געזאגט איך ווייס דאך ביסט א צוהיצטער אינגערמאן און אמאל דארפסטו האבן צוויי מאל א נאכט און דריי מאל א נאכט, און ווען דו ענדיגסט דארף זי אויכעט האבן נאכאמאל א נאכט, זאלסטו וויסן יעדעס מאל זאלסטו מאכן די בדיקה און דו'סט ווערן בחזקת אז ס'איז נישט קיין רואה דם מחמת תשמיש, זאג איך איך דארף נישט האבן זאלסט עס טון לכל הדעות. און נאכדעם זאלסטו עס בכלל נישט קיינמאל טוהן, ווייל די סוף העסטו פארגעסן, אפילו ווען ס'ווערט אויס חזקת מסולקת דמים צו ס'ווערט אויס מעוברת מינקת פארגעסט מען, סאו וואס ברויך איך דאס האבן, מאך וואן טו טרי ענד יור פינישד, און אלע רבנים האבן אנגעהויבן נאכצומאכן, איך זאג ביי די מקווה'ס אויכעט, אונז דארף מיר האבן פראקטישע מקווה'ס, ס'זאל זיך פירן אטאמאטיש, און ס'זאל זיין סיסטעמייזד, אז מען זאל נישט ווארטן פונעם רב גארנישט, ווייל פון רב וועסטו נישט האבן גארנישט. די בעסטע וואס דארפסט האבן פון אים, אז דיין זון העט זיך דרייען אין מקווה, העט ער אים אריינשטופן אין אחור, אזוי ווי מען כ'האב אייך דערציילט פאר צוויי וואכן צוריק, ס'איז געווען דער פון לאס אנדזשעלעס ס'איז געווען דער פריימאנער רב, ער האט געמופט אויף קיעפ סטריט, מ'האט אים געבויעט א שול, און ער האט פונקט דעמאלטס געבויעט א מקווה, איז געגאנגען זיין זון און ער האט גערופן דארט א שכן א בחור און ער האט אים יעדן טאג געטון כל דבר אסור. האט אים געזאגט ער האט זיך אויסלערנט וויאזוי מ'בויעט א מקווה, און דער בחור האט נישט געהאט קיין שכל אים צו זאגן איך בין נישט אינטערעסירט, כ'בין נישט קיין קאנטרעקטער, און דער סוף איז ער היינט אין בארא פארק און ער האט א בית מדרש און ער איז פון די שענסטע און די חשובסטע רבנים, און ער האט אפגעהארגעט איינעם וואס איך ווייס, ווער ווייסט וויפיל נאך ער האט אפגעהארגעט, ווייל אין סאמארע קלאם האט קיינעם נישט געכאפט ביים ערשטן מאל, קודם ווייל ס'איז מאריך אף על גבי דיליה און נאכדעם ווייל דער בעל דבר מאכט אז מ'זאל נישט כאפן די ערשטע מאל ווען נישט שטעלט מען דאך אים גראד אפ, סא נאכדעם ער האט שוין אפגעהארגעט א שטאט כאפט מען אים, קוק ברוך מרדכי ווען מ'האט מען אים געכאפט נאך פערציג יאר, קוק. יחיאל בראנער ווען האט מען אים געכאפט? קוק ארטער סאמעט ווען האט מען אים געכאפט? ווען קומען ארויס די אלע זאכן? סאו איך וויל נאכאמאל מחזק זיין אז די הלכות נידה זאל ווערן נאכאמאל געלערנט געהעריג. איינער קאלט מיך אפ א רב, כ'האב געמיינט אז נאר אין שובבים מעג מען לערנען הלכות נידה, איר פירט איין מ'זאל לערנען הלכות נידה יעדן טאג, אינמיטן טאג, אינמיטן א יאר, טוט ער מיר מחדרים, כאפט אינגאנצן נישט. פרעגט דעם רב און זאגט מיר, און בדיקות און אז א פרוי זאל גיין אין מקווה דאס איז אויך נאר געמאכט פאר שובבים? ניין ס'איז געמאכט אויף א גאנץ יאר, מען זאל דאך וויסן וואס זי טוט. סא היינט בין איך שוין נישט זיכער וואס דער אייבישטער האט געוואלט פון די אלע מלחמות, צו האט ער געמיינט די מקווה'ס, צו די מקווה'ס אויך, ער האט געמיינט דאס יעצט פון די הלכות נידה, ווייל דאס איז די וויכטיגסטע פון אלע, מען דארף זיך מחזק זיין און מען דארף מאכן זיכער אז ס'גייט א מחיה, א אינגערמאן זאל וויסן וואס צו טון און וואס נישט, און נאך א זאך. מען דארף אויכעט זעהן אז ס'זאל זיין וועמען צו פרעגן פֿיר און צוואַנציק שעה, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם אסאך מאל, איך חזר עס נאר איבער, ס'איז דא א אינגערמאן ער קומט אהיים פון די חתונה, ס'איז שוין פֿיר אזייגער פארטאגס, און ס'האט זיך געמאכט עפעס א שאלה, וואס טוט דער אינגערמאן? ער האט נישט וועם צו פרעגן, ווען ער איז אזא צדיק, אביסעלע קלענער נאר פון יוסף הצדיק, פאלט ער דורך, ער געבט זיך א היתר, ס'איז גארנישט, אז ער איז יוסף הצדיק ווארט ער ביז מארגן, אבער נישט יעדער איז יוסף הצדיק. סאו דאס איז אונזער פראבלעם, אונז האמיר נישט צוגעשטעלט פארן עולם די ריכטיגע זאך וואס אונז דארפמיר צושטעלן אז זיי זאלן קענען האלטן גרינג טהרה, די שווערע חלק דערפון איז אז זיי מוזן זיך פורש זיין מיט די אלע זאכן, דאס איז דא, אבער די גרינגע חלק וואס אז טאמער זי איז ריין און מען דארף נאר וויסן צו זי איז ריין צו נישט א רב דארף איר זאגן, דאס קעמיר אונז נישט צושטעלן ווייל דער רב איז ביזי גנב'ענען געלט, טרינקען אונזער בלוט, פרעסן אונזער פלייש און נישט געבן קיין שום סערוויס פאר די קהלה. יעצט ס'גייט קומען זומער מען גייט פארן אין די קאנטריס, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס קענטס מיך קוואוטן, איך הייס נחום ראזענבערג, נײַן און נײַנציק פראצענט פון אלע זומער מקוואות זענען פול מיט חששות, און ערענסטע חששות. ווייל א גאנץ יאר אפרעיטן זיי נישט, און ס'געשעהט זכילה ווייל ס'איז ליידיג די מקווה, ס'דא די פריזינג פון די אוטסייד פון די מקווה, איז טוט עס א צאמענשטופן די וואנט. בפרט נאך טאמער ס'איז געמאכט אן אייזן ביטאן, ס'איז געווען א מקווה, איך פלעג עס באקוקן, איבערקוקן יעדעס יאר, כ'האב שוין אויפגעהערט עס צו באקוקן צען יאר צוריק און מ'נוצט עס ווייטער, די שטריק ביק ער האט עס געפירט, ס'איז געווען די קלויזענבורגע מקווה אויפן פארטי טו, ס'איז לעבן סאטמארע כולל, איך געדענק נישט אזוי ס'האט געהייסן, און ס'איז געווען געבויט אן אייזן ביטאן, ס'האט געליקט, געפלעגט אנקומען דער בהמה ביק און ער האט גענומען אביסל וואדער פלאג און האט עס ארויפגעלייגט. דעס שטעלט נישט אויף קיין לאך, דעס דארף מען אריין בארן אזוי ווי א ווי, א פארקערטע ווי, דערס א סיסטעם טו דיס מעדנעס, און וואס גייט, ער האט געכאפט זיינע פאר דאלער און ער האט געהייסן א שיינער איד, און איצעלע פימפ האט אונז געגעבן צו עסן יעצט קטניות א גאנצן פסח, ס'האט איינער אמאל עפעס געזאגט וועגן דעם? די מילך איז גוט געווען, און רבותי די קאווע איז גוט געווען, א מחיה, דעטס אלל וויר וואריד אבאוט. רוב מקווה'ס, איך זאג ענק באמת, איך בין מורא'דיג נתפעל, ס'דא דער וואס הייסט שוין דער הייליגער. יסוד שביסוד איז זיין זיידענס יאהרצייט, ער איז זווילער רבי, איך האב געזעהן זיין מקווה אין קאניאנגא, ס'איז געווען גאנץ גוט, איך זאג נישט אז נישט, מען האט אביסל געפיקסט, אבער נישט דארט איז געווען די פראבלעם, פראבלעם איז אז ער נוצט די וואסער זאל אראפ קומען מיט א פי ווי סי פייפ וואס דאס איז נישט קאנעקטעד, ס'איז נישט קביעה, ווען ס'איז קביעה איז אויך נישט גוט, ס'ווענדט זיך צו ס'איז חקקו ולבסוף קבעו צו קבעו ולבסוף חקקו. ס'איז נישט געווען קאנעקטעד, ער לייגט עס צו און ס'נעמט אן דאס וואסער. זאג איך אים, די פייפ האט חקיקות, קוקטס אריין. און ער האט עס שוין געטון אסאך יארן, אז ער וועט נישט גיין יעצט טוישן. איז במילא האט ער געזאגט ס'איז גוט אזוי. און אים האב איך זיך אפגעלאזט פון אים אויך. פארשטייסט? כ'האב געמיינט זוויל זוויל זוויל, און זיי האבן געזאגט זוויל מכון לשבתך עולמים, זוויל העט בלייבן ביז משיח, שור. אונז האמער א שווארצן אויכעט א זווילער. א שווארצע אייניקל, האמער אן אנדערען אייניקל ביי זיי. ס'איז גוט, אונז האמער גענוג. אבער דאס טוט מיר מורא'דיג וויי.

האב איך זיי געשיקט א מעסעדזש, איר זענט אוט אוו יור קאטען פיקין מיינד? וואס איך מאך פאר א מענער מקווה איז גוט פאר א פרויען מקווה? אקעי לאמיר זאגן די מענער מקווה איז פאר כלים אויך, טבילת כלים איז א דאורייתא, אבער ביי א פרויען מקווה דארף מען דאך מהדר זיין אויף אלע שיטות, איך האב זיי געשיקט א מעסעדזש, נעם אביסל סעמענט און טוה ארויפגיסן, און נעם א לאנגע פייפ און צי עס ארויף, אזוי ווי איך טוה איבעראל. גייטס קוקן נאך אלע מיינע מקווה'ס, א צינור? וואס איז די פראבלעם? כ'ווייס נישט צו זיי האבן גענומען די מענער מקווה ווייל הער איך, הער איך זאגן אז ס'איז גאר געגאנגען ווידער אויף די פלאר. די לצים! נישט דא היינט צו וועם צו רעדן. און מ'רעדט נישט פון גרויס געלט און מ'רעדט וואס ווען ער טוט עס לכתחילה וואלט מען אלעס געקענט פארעכטן און עס האט נישט מיטן חרם ווייל דעמאלטס ווען ער האט מיך גערופן מיט זיבן אכט יאר צוריק איז נאך געווען פארן חרם ס'איז געווען לפני מלך מלך בישראל ס'איז סתם יעדער האט געבעבלט און געשמעבלט און געבעבלט. און נאכדעם אין די סאטמארע מקווה אין כולל קאנטרי האבן זיי נישט קיין בור פון מי גשמים, כ'האב ענק שוין געזאגט מען לאזט אריין וואסער, ס'איז זיכער אז ס'איז פסול, אז ס'איז דא שאובין אונטער די טיילס מען וואשט אויס, ס'איז א לצנות, און דער זלמן לייב פיליפס דער דארף ער זוכט נאך לייביש'ן, ס'אחר, אים אריינצושטופן, זאגט ער ער קען נישט ארויספארן נאכן איך זאג אים אז דו גייסט עס אנפילן,

נאכדעם איז געווען א מקווה וואס איך האב געטראפן, עס איז געווען אזוי, די מקווה אידענע ס'איז אין ליבערטי, און די מקווה אידענע האט געזאגט די רב האט געזאגט מען זאל קיינעם נישט אריין לאזן, בין איך געגאנגען כ'האב איר שטארק איינגעבעטן און זי האט מיך געלאזט, איך האב איר געזאגט איך קום נישט באקוקן איך דארף מיר נעמען א שאוער איך ארבעט דא שווער, זי האט מיך אריין געלאזט און כ'האב געטראפן אז ס'האט א געהעריגן פילטער און איצעלע פימפ און די סאך וואס האבן געגעבן אויף די מקווה א. אפשר וואס ביי אונזערע רבנים איז דאס געוען אפילו בדיעבד פסול, נאר ס'ברענגט אפאר טאלער, און ס'איז געוען פוזן איז געווען די רב, דער פון וואשינגטאן הייטס, ער איז שוין היינט מסתמא ריטייערט, ער איז געווען דער משגיח, זאג איך פאר איצעלע פומפ, פאר אונזערע פרויען געסטו אזא מקווה? זאגט ער נחום זאג פאר קיינעם נישט אויס, און איך האב יא אויסגעזאגט, א וואך שפעטער געשטאנען אין איד אז מ'האט עס ארויסגענומען, האסט ארויסגענומען האסט דאך שוין ארויסגענומען די מי גשמים, דאס איז די לצנות וואס דא גייט פאר, מ', פאפט אויס דעם עולם אויב דער עולם פארשטייט נישט ווען איך זאג אויף א מקווה ס'איז פסול איז פשט אז דו האסט עפעס פארראכטן איז עס כשר ס'איז נאך אריינגעקומען מיט א פסול און אויסער דעם האט עס נישט די אלע זומער מקווה'ס האט עס נישט די געהעריגע באקוועמליכקייטן למשל איינער האט מיר פארציילט אז זיין ווייב איז געגאנגען אין די מקווה אין די קאנטרי ערגעץ און זי האט געפילט ווי ס'ווערט איר שלעכט ווייל די עירקאנדישאן האט נישט געארבעט פול בלעסט ס'איז געווען א נײַנטי דעגרי טאג און זי איז שיער צוזאמגעפאלן און פון דעמאלטס האט זי אנגעהויבן צו ציטערן זי האט באקומען קודם זי האט געציטערט נו האט זי באקומען א פאביע פון נישט צו גיין אין מקווה, האב איך געזאגט דעם אינגערמאן ווי ביסטו געווען זאלסט אויסהערן מיין האטליין אלע יארן און זאלסט נעמען דיין ווייב אריין אדער אויף קרית יואל אדער צו די בני יואל אדער ביז מאנסי פלעצער ווי ס'דא מקווה'ס א גאנץ יאר, איך האב אויף זיי אויך גענוג פראבלעמס איך שלאג מיך אויך ארום מיט זיי אבער מען פאלגט, צוביסלעך פאלגט מען, ווען מענדעלע ראבער האט נישט געוואלט ארויסנעמען דעם וואנט האבן זיך אלע רבנים מיט מיר. זיי האבן געזאגט רבי נחום איר זענט גערעכט, זייט די פראנט ראנער אונז גייען מיר אונטער אייך, און יעדער רב האט אים געהייסן ס'ארויס אז נישט נעמט מען אראפ דעם הכשר, יעצט הער איך מענדעלע ראבער קריגט זיך ארום ווייל ער האט אויכעט די קראנקהייט ס'האט געקעטשט פון די וויזשניצער הויף, ר' מוישעלע האט געזאגט ער איז פאר גאט, איך זאג איך בין די רבי אזוי פלעגט ער פרעדיגן, ער האט נישט געזאגט דאס ווארט פאר גאט נאר ער איז פאר אלע. און די זעלבע האט זיין זון מענדעלע דער פון ארץ ישראל די זעלבע קראנקהייט, אויפן מצה באקס איז דא פיקטשער פון אים, ער ביקט זיך צום גאט, אינדערפרי קומען אלע קינדער אריין אין חדר זאגט מען א גוט מארגען רעבע, דער רעבע וואוינט פופציג מייל אוועק, דער רעבע וואוינט אין בני ברק, דאס איז נעבעך די קראנקהייט, דאס ווערט אנגערופן אבי מלך, דעמאלטס ווען דער סקווערער איז געפארן אויף ארץ ישראל מיט פערציג יאר צוריק און ער האט צוגענומען נעבעך דאס ווייב פון איינעם פון זיין שטעטל ווייל ער האט געלערנט ברסלב'ער ספרים, איז האבן זיי געשריבן די ברסלב'ער אין גאנץ ארץ ישראל ער איז אבי מלך ער וויל זיין א מלך ס'וועט אים אבער נישט גיין אבער ס'איז אים יא געגאנגען די שקצים געווינען אלעס איז האט מענדעלע געזאגט יעצט מענדעלע ראבער אז ער האט נישט גענוג פאוער מ'געט אים נישט אפ גענוג כבוד ער האט נישט גענוג פאוער האב איך זיי געזאגט איך קען אים נישט בעקן אדער נישט נישט בעקן ווייל טאמער נעמט איבער שמעון זאב מייזעלס איז דער זעלבער נואף מענדעלע האט געזינדיגט מיט זכרים און מיט גויטעס אין אמסטערדאם און שמעון זאב האט געזינדיגט דא מיט אשת איש נישט געקענט קומען זאגן אמאל וועגן די דרשה פון לולב און אתרוג זונטאג, ס'איז געשטאנען צעטלעך איבעראל, מ'האט אויף אים געווארט, האט ער געמוזט איבערבעטן דאס ווייבל און זאגן אז ס'זאל נישט ארויסקומען, ווייל זי טענה'ט אז ער האט איר קיינמאל נאכנישט אנגערירט, ער איז נאר געזעסן נאקעט אין א האטעל אין בעט און ער האט איר געזאגט קום אריין אין צימער כ'וויל מיט דיר רעדן וועגן דיין מאן, אין די מינוט ווען זי איז אריינגעקומען איז האט זי דאס געזען און זי איז אנטלאפן, פארשטייסט? סאו וואס זאל איך בעקן דעם חזר צו יענעם, ס'איז שוין אלעס איינס, דעם רבינ'ס שטיבל איז שוין נעבעך נעבעך איינגעזינקען, ס'איז שוין נישט געבליבן גארנישט. האט דא אפאר אלטע אידן אבער זיי שטארבן אויס איינס נאכס אנדערע און נאמען שוין נישט זיין מער, נעבעך געלאזט צוואה מזאל אים לייגן לעבן רבי אידל, אזא ווארעמער איד ווי רבי אידל האט ער געוואלט נעבעך ליגן, האט מען אים געלייגט לעבן איינעם אן א בעדינג סוט, עניוועי איז מענדעלע שרייט אז מען געט אים נישט אפ גענוג כבוד, כבוד דארף מען דא געבן, דער ערשטער און דער פירסט רול וואס סאטמאר רב האט געמאכט אין זיין קהילה אז איך בין נישט מער ווי דער רב, פארהייליגטס מיך נישט, און אז עטס זעטס איך טו עפעס ראנג זאגטס מיר, רבי האט געזאגט כ'האב פיינט די נטורי קרתא. נאָר איך מוז זײ האָבן, װײַל זײ האַלטן מיך אין דער ראַם, איך זאָל מיך נישט אַװעקדרײען. הײליק זאָל מען דיך מאַכן, װאָס? װײַל טאָמער װערסטו הײליק, איז דאָך פּשט, יעדער מעג מאַכן משכּבֿ-זכר, און מע מעג פֿאָרן אױף אַמסטערדאַם. אַ יונגערמאַן קאָלט מיך אָפּ און ער װיל װיסן פּינקטלעך, פֿאַר װאָס איך רעד נאָך יעצט אױף מרדכי בן דוד. ער האָט דאָך תּשובֿה געטאָן. זאָג איך אים, איך ברויך נישט ער זאָל תּשובֿה טאָן. איך קען באַשטײן ער זאָל װײַטער זינדיקן. ער קען אָבער נישט בלײַבן אַ סעלעבריטי, װאָס יעדער קוקט אױף אים אַרױף, װײַל דעמאָלט איז די פּשט, אַז אין די יונגע יאָרן מעג מען זײַן אַ חזיר, און אױף דער עלטער רעדט מען נישט אום שבת, און מע לאָזט זיך אַראָפּ די פּאות. און מען דרייט זיך לעבן בעל מקובלים, רב מארגנשטערן צו אנדערע. הער אויף מיט די נאנסענס. סאו מענדעלע וויל ווערן נישט נאר ער וויל ווערן אזוי ווי רבי אהרן, און רבי אהרן האט מען דאך געקאפעט און געשטויסן אלע יארן, ער וויל ווערן אזוי גרויס אז מען זאל גאר אים נאך האלטן דער צדיק הדור מיום היוולדו, און דאס קען מען אונז נישט צולאזן ווייל דעי חברה האבן געהארגעט דעם דרך הבעל שם. יעצט די ביוב, די סעספולס האבן איבערגערינען, רבי שמעון ווייזט אונז, אזוי שטייט דארטן, דער אייבערשטער זאגט, אז כ'על לייגן פרש חגיכם על פניכם, דער אייבערשטער ברויך דאס נישט, רבי שמעון ברויך נישט דעם גאנצן טראראראם, מען געט טרייפות, סע דא פול מיט זנות, און יעדער פארט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, עס קומט יעצט זומער מען זאל זייער אבאכט געבן ווען מען לייגט אריין געז אין די קאר, איז דא א ווארנינג אז טאמער דו האסט אין דיר סטעטיק עלעקטריסיטי קען עס איגנייטן דעם גאנצן טענק. סאו זאלסטו ליינען די סיינס וואס מען דארף צו טוהן, מען דארף זיין מיט ביידע פיס אויף די פלאר און נאר אזוי אנפילן די געז, און נאך א זאך, א יונגעל איז יעצט א יאר און האלב אלט, די טאטע האט אים פארגעסן אין די קאר, און א שעה צוויי דערויף איז ער שוין געווען טויט, מען דארף זייער וואטשן, עס קומען די זומער פראבלעמען. מען דארף פארן נאר אויפן ספיד לימיט. מען דארף טשעקן די קאר צו אלעס ארבעט, די ברעיקס, צו די רעדער זענען גענוג דיק, ס'מוז זיין א סערטען אמאונט אוו טיקנעס ביי די טרעדינג צו ס'האט גענוג, ס'דא יעדער דער וואס איז א דרייווער ווייסט דאס, זאל מאכן זיכער מען האט אויך א ספעיר טייער, מען זאל טשעקן די לייסענס צו ס'איז נישט דא קיין סאמאנסעס, ווייל אנישט טוען זיי עס ריוואוקן, מען וועט זיך טרעפן ערגעץ אין יעהופעטסוויל אויף שבת ערגעץ אין א דזשעיל, אין א קאונטי דזשעיל, און מען דארף אויך זען מען זאל האבן פול אינשורענס נישט די מינימום, ווייל מיט די מינימום קענסטו נאך ארויסגיין אן ארעמאן און סתם א לאו סוט א גאנצע. זצ ל. יעצט מען דארף רעדן מיט די קעמפ און מיט די קעמפ דירעקטארס ווער ס'איז די מנהלים ווער ס'איז די משגיחים ווער זענען די שלאף רעבעס און מען זאל נעמען א צעטל געסיינט אז אויב מ'עט טאטשן א קינד גייסטו צו די פאליס און אויב דו'סט אויסמעקן די ווידיאוס אזוי ווי אסאך קעמפס האבן געטוהן עט מען דיך סוען פאר דעם אויך מען באצאלט בלוטיג געלט טבין ותקילין אז דאס קינד זאל זיך אפרוען אין קעמפ און די לעצטע זאך וואס וואס דארף מען זארגן איז אז מ'וועט אים מאלעסטן, מען נעמט אויך אריין פוילישע גוים מיט גויטעס מיט די אלע זאכן, די חברה האבן נישט קיין ווייבער דא, זיי זיצן זיי מאכן זנות אין די באנגעלא וואס מען געט זיי, דאס איז ממש א חילול השם אז מ'לאזט דאס צו, עטס העלפט זיי זאלן קענען עובר זיין אויף זנות, און טאמער חס ושלום זיי אטאקירן א קינד וועסטו קיינמאל נישט וויסן אפילו יענעמ'ס ערשטן נאמען, סא אונזערע קינדער דארפן זיין הפקר ווייל די ישיבה שפארט זיך איין אפאר דאלער. די זעלבע איז מיט די באס דרייווערס אויכעט. מען נעמט לעצטענס אריין ביליגע דרייווערס, כ'האב געזען אפאר באסעס דרייוון שוין מיט שווארצע חברה, דו ווייסט אפילו נישט פון ווי זיי קומען, זיי קענען קומען פון העיטי, פון קאלאמביע, א חוצפה. יעצט כ'וויל ענק דערציילן א מעשה, כ'קום יעצט צו פארן מיטן טרעין, כ'וויל ענק פארציילן. כ'האב געווארט אויפן טרעין, ס'איז היינט זונטאג, מ'האט געטשענדזשט די עף טרעין, ס'פארט נישט אויפן זעלבן שינע, ס'פארט אויפן סי ליין, קומט צו מיר צו איינער מיט א געהעריגע בארד, און ער זאגט מיר אז אזוי ווי מ'האט אוועק געטאוט זיין קאר, און ער וויל עס פארן אויפפיקן, זיין קרעדיט קארד האט ער נישט גענוג געלט, ער האט נאר אין די טאש, כ'ווייס, אכציג אדער ניינציג דאלער, און ס'פעלט אים אויס נאך אכצן דאלער, וויל ער מיך בעטן א טובה אז איך זאל נעמען די קעש פון אים, און איך זאל אים געבן מיין קרעדיט קארד אדער מיין דעביט קארד. אדער א טשעק? זאג איך אים איך וויל נישט, זאגט ער מיר ווייסטו וואס קום מיט מיר מיט ביז צום אויפפיקן די קאר און לאמיר עס אויפפיקן און דו וועסט עס באצאלן און איך'ל דיך אהיים טראגן וועסט נאך אנקומען שנעלער אהיים, זאג איך אים איך וויל נישט אנקומען שנעל איך וויל אנקומען סעיף, איך קען דיך נישט, קען זיין דו האסט דראגס אין די קאר, קען זיין מען האט דיך שוין געכאפט און קען זיין ס'איז בכלל נישט אמת די מעשה דו ווילסט נאר געבן דא אפאר דאלער און דו ווילסט עפעס א גע'גנב'עטע קאר, איך. איך וואטס אפ יור סליוו איי דאנט קנאו. בקיצור ער האט שוין געזען אז דא האט ער געטראפן דעם ראנג פערסאן. אזוי הייבט ער אן, דו ביסט א איד דארפסט טון א טובה. זאג איך אים יא אבער סקען אויסקומען א גרויסע רעה פון דעם. יעצט איך ווייס נישט פונקטליך צו ער איז מיר נאכגעגאנגען פון ווי איך בין ארויף אויפן טרעין ווייל עפעס דאכצעך מיר איך האב אים געזען. יעצט סקען זיין אז סדא מיינע גוטע ידידים די וואס זיי פארגינען מיר נישט אז איך לעב האבן אונטערגעשטעלט איינעם קען זיין יענער האט דראגס אין די קאר קען זיין ער איז. קען זיין ער קאשעט די דראג מאני, ווער ווייסט? אדער עס קען זיין אז ער איז מיר נישט נאכגעגאנגען נאר ער וויל סתם אזוי פארפירן א מענטש, קען זיין ער וויל זיך ארויסדרייען, קען זיין מען האט אים געכאפט. וויל אנזאגן פארן עולם, דאס וואס עס שטייט אז מען דארף טון א טובה לא תעמוד על דם רעך, די אלע זאכן איז געזאגט געווארן ווען יושר איז יושר און מענטשליכקייט איז מענטשליכקייט, אין אונזער דור, פונקט אזוי ווי ס'היינט נישט דא קיין קרבן פסח דארף מען זיך אליינס נישט לאזן שעכטן אויך נישט פאר יענעם. זאלסט קיינמאל נישט טון אזאלכע זאכן, דו ווייסט נישט ווער יענער איז, דו ווייסט נישט צו לעבן אים ארום און ארום איז געשטאנען צוויי עף בי איי עידזשענטס, קען זיין ער וויל כאפן אפאר פיש כדי ער זאל זיך ראטעווען, און שוין. איך וויל עס נאר אנזאגן פארן עולם, עטס זענטס נאאיוו. און נישט אויסגעלערנט, און עטס קענטס נישט די גאס, איך קען זי שוין גענוג לאנג, איז וויל איך ענק זאגן, זאלסט דאס קיינמאל נישט טון, טו נישט יענעם קיין טובות, אפילו ווען דו קענסט יענעם טארסטו נישט טון א טובה, כל שכן אז דו קענסט נישט. איך וויל ענק נאכנישט פארציילן א מעשה פון א גרויסן רבי'ן מפורסם וואס ער האט געוואלט פארפירן א מענטש, וואס ער האט געקויפט געגנבעטע סחורה, וואס מען האט געהארגעט פאליס, מען האט אויך געהארגעט מאפיא, און ער האט יענעם גארנישט געזאגט ווייל ער איז געווען א חסיד, און יענער האט געמיינט אז ער גייט טון די גרעסטע מצוה, און דער רבי האט אים געזאגט, אוי אז דו ביסט עכט אינפארמירט, וועסט פארן דארט און דארט, וועסט אזוי מצליח זיין, אזאלעכע שקרנות, ער וואלט נישט מצליח געווען, דער רבי וואלט מצליח געווען, אבער דער אייבערשטער האט געהאלפן, מען האט געשאסן גראד, די פאליס האט געשאסן, די מאפיא קיינמאל נישט אנגעקומען, די גע'גנב'עטע סחורה, מענטשן האבן נישט קיין געפיל היינט, אפילו גרויסע רעבעס האבן נישט קיין געפיל. און די רעבעס זענען אינוואלווד אין די שמוציגסטע און די מיעסטע זאכן, רציחה, גניבה, זנות, מיט אייגענע טעכטער וואוינען זיי, זיי האבן אזאלעכע משונה'דיגע יצר הרע'ס, א נארמאלער מענטש האט נישט קיין יצר הרע צו זיינס א טאכטער. די חברה זענען קוקו אין קאפ. און ס'מוז זיין אז זענען קוקו, אויב נישט וואלטן זיי נישט געווארן א רעבע. גיי ארבעטן ווי יעדער נארמאלער מענטש. באלד וועלן די לייצים זאגן איך בין קיינמאל נישט געווען אויפן טרעין, יעצט הערטס דעם טרעין, הערטס עס אויס. די אזיאטישע מאר... מארמאראשע בהמות. יעצט איך וויל ענק זאגן. דעם שבת איז געווען עפעס א ספעציעלע שבת. שבת של מי. כ'האב געזאגט פאר מיין קהילה נאך קריאת התורה זאג איך א דרשה, האב איך זיי געזאגט. כ'גיי ענק זאגן יעצט א דרשה, און ס'קען זיין אז דאס גייט זיין די לעצטע דרשה וואס איך זאג אין דעם בית מדרש, נאר איין זאך בעט איך ענק, טאמער באדערט ענק די דרשה שטיינער זאלט עטס נישט ווארפן ווייל ס'איז שבת, דאס מעג מען נאר טון אין ירושלים ביי טובי' ווייס, האט ער זונטאג מאנטאג, נארמאלע מענטשן טאטשן נישט קיין שטיינער אין שבת א חוץ אבנים מקורזלות וואס מען דארף זיך אפקלינען פון בית כסא, וועגן כבוד הבריות האט מען מתיר געווען. עניוועי. כ'האב זיי געזאגט רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, אין מיין הויז ברוך השם איז נישט אריין געקומען קיינמאל נישט קיין וויין און נישט קיין ברוינפן, וויסקי, שמיסקי, ס'איז נישט דא די זאכן, פארוואס? ווייל איך זאג אייביג, כ'ווייס נישט האו מאטש ענד טיל וואט דעגרי מיי טשילדרען אר אפ טו, ענד מיי גרענד טשילדרען, און געסט האב איך קיינמאל נישט גענומען ווייל כ'ווייס נישט ווי יענער איז אפ טו, עניוועי, איז דא יעצט א מוסד ס'הייסט עמודים, דאס איז הערשל צבי גלאק. האט ער געמאכט יעצט א גרויסע אסיפה אין פלעטבוש און דער ראש ישיבה פון די מיר'ע ישיבה אין פלעטבוש האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט גערעדט האט ער געזאגט רבותי די לעצטע אכט חדשים איז דא סיקסטי סעווען, זיבן און זעכציק. זעלבסטמארד, בחורים זיי האבן זיך אווערדראגט, אווערדראגט אדער זיי האבן גענומען וויסקי אינאיינעם מיט די דראגס מיט די מעדיקעישאנס. ווען איך האב געזען דעם ארטיקל האב איך געוויינט, זאג איך, דאס זענען די סאטמארע רשעים, די סאטמארע חיות, זיי זאגן זיי מיינען דעם אייבערשטן, דער רבונו של עולם, די תורה, שלש שביעות, כותל, עטס זענטס אזוי פול אוו האט ער, און איך האב צו ענק געוויינט, און דאס גאוס בעק ניין יאר צוריק האב איך ענק געזאגט, יעדער דריטער בחור איז היינט אויף דראגס. און ביי די מיידלעך ווייס איך נישט פונקטליך, אבער ס'קען נישט זיין צופיל מער און ווייניגער ווי די בחורים, ווייל יעדן טאג איז דא אזוי, איין טאג איז דא א לוויה פון א בחור, און איין וואך, נישט איין טאג, איין וואך, און די צווייטע וואך איז דא א לוויה פון א מיידל, סאו מיט וויפיל זענען זיי הינטערשטעליג? גארנישט. און איך טריי ענק צו זאגן, לערנטס מיט די קינדער, ווייזטס וואס דראגס איז, זאגטס די שעדליכקייט, נאר וואס? און ביידע, דער איד מיטן בלאט, האבן געדזשוינט דעם זעלבן ארטיקל, און מ'האט געפרעגט א קשיא, אויב נחום ראזענבערג יעדער דריטער איז אויף דראגס, פארוואס דארף מען ציילן ביים מנין הושיעה את עמך וברך את נחלתך, מ'קען דאך ציילן הושיעה את דראגס וברך את נחלתך דראגס, ורעם דראגס ונשאם דראגס. יוי האבן זיי געמאכט גוטע לצנות. עטץ האטס אייביג געמאכט לצנות פון יעדן. נאר ווי זענט עטץ אנגעקומען? טיף אין דר'ערד. קיצור, יעצט האב איך עס נישט געזאגט. האט עס געזאגט א גרויסער ראש ישיבה פון פלעטבוש ס'איז געדרוקט אין צייטונג אז אין סאמער זעלבסטמארד די לעצטע אכט חדשים אריבער זעכציג סא יעצט זענט עטס העפי הושיעה את דראגס עמך דראגס וברך דראגס זענט עטס העפי יא אבער מען דארף אבאכט געבן צום כותל טאר מען נישט גיין און מיט אל על טאר מען נישט פארן און אריין שטופן יענעם אין אחור מעג מען און אים שיקן אויף דראגס מעג מען דאס ווערט פארקויפט אין די ישיבה היינט די בחורים זאגן מיר בחורים זאגן מיר צו באקומען א אקסיקאנטין אכציג מיליגרעם וואס דאס איז א העווי טרענקעלייזער, ס'איז א פעין דראג, קענסטו קריגן אין די ישיבה וויפיל דו ווילסט, דארפסט נאר צאלן די פרייז. הושיעה את עמך דראגס? דראגס דראגס, כ'האב אזא הנאה ליידער, ס'איז א נקמה, כ'האב נישט קיין הנאה ווייל ס'טוט זיך מיר אויך וויי, ס'איז דאך אידישע קינדער וואס זיי פייגערן ווי די פליגן, אבער כ'האב א נקמה ווייל אז עטס האטס מיך נישט געוואלט אויסהערן, האט עטס געדארפט זאגן, מ'טאר דעם מענטש נישט אויסהערן, אבער נישט מאכטס לצנות פון וואס ער זאגט, ווייל ער זאגט דאך אמת. און דאס איז אונזער חורבן, מען האט פון יעדן אפגעלאכט ווער עס האט געזאגט א גוטע זאך, ווייל מען האט עס נישט געזאגט, עס ווייסט זיך אלעס גוטס איז ארויסגעקומען פון די רעבעצינ'ס שטוב, דאס וואס דער אייבערשטער האט געבויט דעם ערשטן בית המקדש איז אויך נאר אלטע פייגא געווען, ווען נישט אלטע פייגא וואלט ער דאס אויך נישט געטון, איי עס איז געווען דריי פיר טויזנט יאר שפעטער, אזוי געווען, הצלה האט מען געגרינדעט לאנג לאנג פאר איר, און עס איז שוין געווען אן עסטעבלישט זאך, איז זי ארויסגעקומען אז עס מוז הייסן דער רבי האט עס געגרינדעט, דאס איז געווען די סאטמארע שטאלץ, ער קען זיך אויפרעגן בניי ביי. ניין באט דעי דאנט קעיר. איך וויל סזאל אזוי זיין און אזוי איז עס. סאו דו נעמסט א מענטש וואס ער זאגט דיר עפעס וואס איז זייער וויכטיג און ס'איז צו די זאך, שטאט זאלסט דיך אריינטון דערין, מען לאכט יענעם אפ, הושיעה את עמך דראגס, נו פארוואס דארף מען ציילן הושיעה את דראגס? נו ווער האט באצאלט די פרייז? עטס ליידער. און דאס איז נאר די אנהייב, עטס ווייסט נאכנישט דעם אמת. דאס וואס הערשל גלאק זאגט וויפיל זיין סטאטיסטיק איז, דאס איז נאך נישט יעדער, ווייל ס'איז נאך דא סטאטיסטיק וואס מיין קאזין ראזענבערג זאגט אויכעט, און ס'איז דא סטאטיסטיקס וואס אסאך חברה קדישא זאגן, נאר מ'מאכט א שווייג שנעל מ'זאל נישט וויסן. בקיצור, דארט שטייט אויכעט אז די קינדער נעמען די מעדיקעישאנס, און זיי נעמען נאך צו וויסקי, פאריגע וואך איז איינער אוועק פאר צוויי וואכן, יעדע וואך שטארבט איינער, און די פלא איז, אינטערעסאנט, ווען מ'זאגט קידוש איז מען דאך מקדש השם'ס נאמען באימה ומורא, מ'זאגט אז אונז גלייבן דו האסט באשאפן די וועלט. און מען ווערט א שותף מיטן אייבערשטן. אינטערעסאנט אזויפיל פון די חברה פייגערן ביי קידוש וואו דער אייבערשטער, וואס איז געשעהן? וואס באהאלטסטו דיך? דער אייבערשטער באהאלט זיך נישט, דער בחור האט באהאלטן די דראגס, און אפשר ווען ער הערט אויס מיין האטליין וואלט ער נישט געמאכט קידוש. וועגן דעם האב איך קיינמאל נישט אריינגעלאזט אין שטוב קיין שום אלקאהאליק בעווערידזשעס. איך דאווען אין א שול, געט מען קידוש יעדע וואך, און איך זאג זיי איך וויל נישט האבן קיין וויסקי, איך זאג זיי שוין יארן, נאר זיי פאלגן מיך נישט. היינט הייס איך שוין דארטן א שטיקל רב, איך זאג די תורה, נאך קריאת התורה זאג איך א דבר תורה, און איך האב זיי געזאגט רבותי איך גיי ענק זאגן עטס ווילטס מיך ארויסווארפן טראו מי אוט איי דאנט קעיר, מיך האט מען ברוך השם ארויסגעווארפן פון הונדערט פֿינף און פֿערציק שילן, א איד טרעפט מיך פאריגע וואך און ער זאגט נו איר דארפט אויפהערן מיטן האטליין איר באליידיגט מענטשן, וואס העט איר ענטפערן פארן יום הדין איר גייט שוין באלד פייגערן, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, איך דארף גארנישט זאגן נאר אז מען האט מיך ארויסגעווארפן פון הונדערט פֿינף און פֿערציק שילן דעטס שוט סעי עווריטינג. אפשר האסטו געכאפט מכות אויף צו ראטעווען אידישע קינדער. און נאכדעם פרעג איך יענעם, דו האסט דאך נישט קיין האטליין, וואס גייסטו ענטפערן? וואס וועסטו ענטפערן? יעדער איז ביזי מיט יענעמ'ס עולם הבא, זארג דיך נישט. ביי אונז אין שול איז נאך ארגער די מצב, ווייל די אלע מענטשן פון פסח תקוה קומען דארט דאווענען, און דארט צו זיין אין פסח תקוה א רעזידענט מוז מען זיין אויף דראגס, ווען נישט ווארפט מען דיך ארויס פון דארט, ווייל טאמער ביסטו נישט אויף דראגס דארפסטו נישט דאס פלאץ. האב איך זיי געזאגט וואס איז צו טון אז איינער פון די חברה זאל זיי קומען אריין צו דאווענען יעדן שבת אמאל אין די וואכן, וואס צו טון אז איינער עט טרינקען וויסקי און ער עט צאמפאלן, יור נאט גאנע סי די ענד אוו איט, דא עט מען סוען די שול, ס'וועט ווערן יענער חורבן, בקיצור איך זאג זיי דאס שוין לאנג, ס'איז זיי נישט אריין אין קאפ, יעצט איז געווען איין מתפלל וואס ער דאווענט ביי אונז יעדעס מאל ער וואוינט נישט אין פסח תקוה, ער האט אן אייגענע דירה, און אנפארטשענעטלי זעט אויס ער איז אויכעט אויף געוויסע מעדיקעישאנס, און ער האט געטרינקען אביסל דראגס, אלקאהאליק בעוורידזשעס. און למעשה איז ער צוזאמגעפאלן און געשטארבן, איז געווען א יונגער מענטש נאך נישט קיין פופציג יאר, און דעם שבת האב איך געפייערט, איך האב זיי געזאגט, עטס ווייסטס איך וויל ענק זאגן, קענטס מיך ארויסווארפן, איי דאנט קעיר, איך האב קיינמאל פאר קיינעם נישט מורא געהאט, איך האב אלץ געלאכט פון יעדן, קיין וועידזשעס נעם איך נישט ווייל איך ברויך עס נישט ברוך השם, און במילא יו וואנט קיק מי אוט באט דו מי א פעיווער, נאו סטיקס און סטאונס אן שבת. חברה זענען אזוי משוגע געווארן, זיי האבן געזאגט ראביי ראזענבערג דיך ארויסווארפן? דו ביסט דאך די גרעידעסט מען דעט דער איז! זיי האבן שוין געמאכט זונטאג אן אסיפה, און זיי האבן שוין מחליט געווען, נישט דא מער פון דעי אלקאהאליק בעווערידזשעס ביי קידוש, און איך בעט אלע שילן זאלן אזוי טון, ווייל דו ווייסט נישט ווער ס'איז אויף דראגס, אלע שילן דארפן דאס פונקטליך נאכטון, אלע שילן דארפן וויסן מ'טאר נישט סערוו'ן פאר מיינערס קיין דראגס. דראגס, און אפילו ווען איינער איז אויף עידזש, טאמער קען ער דיר איבערווייזן אז ער איז געווען אויף דראגס און דאס האט אים געשאדט, קען מען דיר צונעמען דעם גאנצן בילדינג, מאכן א לאו-סוט. סאו רבותי, טריי טו סטרעיטן אוט, ביקאוז דער מצב ווערט ארגער יעדן טאג. נישטא קיינער ווער ס'איז ענק מעורר אויף א נארמאלע זאך. פון מיר טארט איר נישט הערן ווייל איך בין אין חרם, איז במילא זאג איך ענק וואטש וואט יור דואינג, ביקאוז ווען חרם אהער חרם אהין, דער דזשאדזש וועט דאס נישט אננעמען, דער דזשאדזש וועט זאגן יו שוד האוו נאון בעטער. און די פאקט וואס קיינער לערנט דיך דאס נישט, דאס איז ווייל די קאמיוניטי איז אזוי מעסד אפ, זיי ווילן נישט קיינער זאל וויסן עפעס, ווייל ווען נישט, הההה, מאי אהני לי רבנן, וואס טוען אויף די רבנים. כ'האב זיי אויך געזאגט ביי די דרשה שבת אז ווען סאטמאר האט מיך באגראבן דעמאלטס די אלע. פארשטינקענע הינט די לג לג רבנים, לח לח רבנים, ווען זיי האבן געטרייט מיך צו באגראבן, האבן זיי מיך אזוי טיף באגראבן אז זיי האבן געגראבן א לאך אין די וועלט, און די לאך איז שוין ארויסגעקומען אויף טשיינע, קעגן איבער אמעריקע, אין די בעק, און זיי האבן מיך אריינגעווארפן דארטן און צוגעדעקט. מה עשה הקדוש ברוך הוא, איך בין ארויסגעקראכן פון אונטן אין טשיינע, איך בין צוריקגעקומען דא מיט אן ערעפלאן, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן סייעתא דשמיא, איך האב זיך געזאגט, אמאל מיינע סטאקס איז געווען אזוי באגראבן, זענען אפילו נישט מופיע געווען. היינט איז שוין מיינע סטאקס, ס'טרעידט זיך שוין אויף די פעני סטאקס, ס'האלט שוין ביי די פעני סטאקס. עטס איך וויל אייך זאגן וויאזוי ווייט שוין ס'פארט, איר האט נישט קיין השגה. אין ארץ ישראל אונז זעמיר אין טאטש כסדר מיט זיי, און זיי האבן מער, זיי זענען מער אינטו. אפ טו דעיט פארשטענדעניש און חינוך מיט אלעם, ווייל ביי אונז טאר מען דאך גארנישט לערנען, זיי לערנען יעצט, ס'איז געווען יעצט א נייע זאך וואס זיי האבן יעצט דורכגעפירט, ס'איז דא משרד החינוך האט אנגעהויבן ארויסצוגעבן א שאלון, דאס מיינט א קוועשטשעניר, פאר אלע מלמדים מיט אלע מחנכים, און זיי ווילן זען וויפיל זיי פארשטייען צו חינוך, און וויפיל נישט, נישט מ'גייט זיי אוועקשיקן, מ'גייט זיי געבן ספעשל קאורסעס. דאס האב איך געטענה'ט די גאנצע צייט, יעדער שלימזל'ניק וואס איז געזעסן אין שול וואס האט נישט געקענט מאכן א זמן קריאת שמע און א זמן תפילה, האט מען געזאגט אה ער זיצט דא אין שול און גיי עטס ווערטס א מלמד, אה איך פארשטיי נישט דערצו, העסטו זאגן אזוי ווי דער מלחפד דער פאלקאוויטש, ער איז מרוח אשך צוקוועטשטע אייער און האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געוואקט ווי א הינקעדיגער וואס דאס הייסט צוקוועטשטע אייער, א יעדע בהמה וואס האט געהאט פיר איי קיו האט מען אים גענומען. וועס א ראש אין די קאפ וועס א פודער אין די פודער ממילא איך האב זיי געזאגט די גאנצע צייט וועגן דעם גייט סעקשועל אביוז אויכעט אן ווייל דער מלמד כאפט נאכנישט אז מ'טאר נישט טאטשן דאס קינד זיי זענען געקומען פון היטלער און געליטענע מענטשן עניוועי זיי האבן געמאכט יעצט אז זיי האבן ארויסגעבן א שאלון און זיי שרייבן אז זענען מורא'דיג נתפעל. ווייל צענליגע און צענליגע מוסדות האבן נאכגעפרעגט ביי אנדערע מוסדות וויאזוי ס'ארבעט, און זיי זאגן ס'ארבעט ביוטיפול. איך וויל דיך פרעגן א קשיא. ווען איך בין א מלמד, איך קום אריין אין חדר און איך זע די קינדער רעדן בלעבלעבלעבלעבלע, יעדער רעדט, סאו וואס טוט מען? אויב איך קען נישט קאנטראלן די קלאס, נעם איך מיין פאסיק, מיין רימען, און כ'האק אין יעדן אריין ביז זיי שווייגן שטיל. סאו ס'איז אבער דא א פראבלעם מיט דעם, סאיז דא א ווידעא אין קלאס און מען זעצט דיך איין, סאו אבוויעסלי מיזטו אנהייבן צו נעמען א נייען וועג וויאזוי מען מאכט דאס קינד ער זאל זיין שטיל, און די וועג איז סימפל, אדער דו געבסט א ריווארד, דו געבסט א קענדי, א צוקערל, ווען ער ווערט עלטער זאגט מען זיי צו צו גיין אין א פארק, און נאכדעם ווען ער ווערט נאך עלטער געבט מען זיי א ריווארד, דו ביזט א א' סטודענט, א ב' סטודענט, דער איז וועיס טו דא איט, אין פאבליק סקול שלאגט מען נישט שוין פערציג פיפציג יאר, און די קלאסן זענען געהאלטן מוראדיג גוט. ס'דא א פלאץ אין די בראנקס הייסט סין סיטי, דארטן זענען אלע זונות, ממש ס'איז א שרעק דארט דורכצוגיין, דארטן ווי מים חיים מאכט די סאדע, די מים חיים עטס קוקן אויף זיין קלאב סאדע איז אסאך מאל ברוין, ווייל דאס איז פון די קטנות וואס די גוים מאכן דארט אן, און דארט איז דא כ'מיין ס'הייסט סקול נאמבער וואן טערטי פאר, ס'געווען די ארגסטע סקול, דראגס, מ'האט זיך געהארגעט מיט אלעם, זיי האבן אריינגענומען עפעס א ליטווישן אינגערמאן און ער איז געווארן פרינציפעל, ס'איז געווען א דזשאוק. ער שטעלט זיך אויף יעדע וואך און ער זאגט אויפן פאדיום, ער נעמט צאם יעדן און ער זאגט א דרשה, און ער זאגט א חובת הלבבות א ראשית חכמה, ער זאגט נישט די חובת הלבבות א ראשית חכמה, ער רעדט צו די הארץ צו די נשמה, אונז האמער אמאל אן אסעמבלי וואס מען רופט צאם די גאנצע סקול און מען רעדט פאר זיי? טאמער יא זאגט מען די ציונים ימח שמם זיי האבן אנגעמאכט דעם חורבן זיי האבן געהארגעט אונזער משיח און ס'עט שוין חלילה נישט זיין קיין משיח ביז ווילאנג זיי וועלן נישט אונטערגיין, דעטס אלל יור ביזי וויט שטותים מיט נארישקייטן וואס אין אמעריקא האט עס נישט קיין שייכות. אונז זעמיר נישט אין מדינת ישראל אונז גיימיר נישט צו די וואוטס סאו הייבט אן צו רעדן סענסעבל טו דיס טשילדרען נישט שטותים די גאנצע צייט זאלסט דיך אויסלערנען א כלל ווען מזאגט דיר מוסר און מזאגט אז יענער זינדיגט זאלסטו וויסן דאס איז די סטרא אחרא ווען מזאגט דיר מוסר און מזאגט דיר דו זינדיגסט נעם צו דאס פון די קדושה עניוועי איז זיי האבן זיך אנגעהויבן אן צו צו דערקענען אז סאיז סאיז נאריש דער חינוך וואס אונז האמער איז ווילן זיי יעצט געבן לעסענס פאר די אלע טיטשערס זיי ווילן טון מורא'דיגע זאכן, און ברוך השם ס'פארט גוט, איך ווייס למשל היינט צו זיין א טיטשער דא מוז מען דורך גיין געוויסע קורסן, און ס'ווערט שווערער און שווערער, איך געדענק ווען איך בין געווען אן אקאונטענט, צו ווערן א סי פי עי איז געווען זייער גרינג, היינט הער איך ס'איז אזוי שווער, זיי זאגן מיר אקאונטענטס אז דו, אויף מיר זאגן זיי דו וואלסט דורך געפאלן דעם עקזעם אין די ערשטע שאס, און די זעלבע מיט דרייווער לייסענס, זעלבע איז מיט יעדע זאך, זאג איך יעדן איינעם כאפטס אריין, גייטס אין סקול, לערנטס ענק עפעס אויס, ווען נישט בלייבט עטס אן גארנישט, און אין ארץ ישראל פארט עס זייער גוט. ס'דא זייער אסאך, זיי האבן אבער גענומען דעם לינק, מ'האט זיי געזאגט זיי זאלן ארויפגיין אויף גוגל, און מ'האט אנגעהויבן אויסצושטעלן פעיפערס, ס'איז געווארן א מחיה. איי, מ'טאר דאך נישט גיין אויף די טמא'נע כלי, ווען די אלע חסידות'ער וועלן אויפהערן צו ווייזן זייערע רעבענס פיקטשערס אויף די טמא'נע כלי, גייען זיי נישט לערנען מער חינוך אויך נישט אויף די טמא'נע כלי. עניוועי. ס'האלט דארטן אז ס'איז צענליגע מוסדות, איבער הונדערט און דרייסיג טיטשערס און טיטשערנס האבן זיך משתתף געווען אין די אלע קורסן. ס'איז פאר זיי אויך בעסער, ווייל אז זיי קענען קאנטראלן א קלאס איז דאך א מחיה. סאו די גארבידזש גייט זיך אויפהערן. ס'איז נאר א שאד ווייל די פרומע, שאפראן, מיט סאטמאר, מיט די משוגעים, זענען די לעצטע וואס זיי מוזן נעמען, און ממילא דערווייל וועלן זייערע קינדער ליידן, און אין איינוועגס וועט מען שוין אויכעט רעדן וועגן סעקשועל אביוז, ווייל די פראגרעם האט צו טון מיט סעקשועל אביוז אויכעט, און אז מען קען נישט קאנטראלירן די קלאס אז ס'זאל זיין שטיל, קען מען זיכער נישט קאנטראלירן די קלאס מיט סעקשועל אביוז. ספעשעלי אז די מלמד און די מנהל קען זיך נישט האלטן די ערווה ביי זיך. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, כ'האב געטראפן יעצט א בריוו פון ו' אייר תש"ג וואס דער פריעריגע רבי שרייבט, רבי יוסף יצחק שרייבט עס פאר איינעם ער הייסט ר' ניסן שיחיה, ער איז א תלמיד, ער רופט אים תלמיד החשוב. בקיצור, זאגט ער כ'האב באקומען דעם בריוו פון ר' גארדאן, כ'האב הנאה געהאט אז ער איז מצליח, און אזוי ווייטער, נאכדעם שרייבט ער, די רבי שרייבט אים אזוי, ההשגחה בחדר הלינה אין די שלאף צימערן אין די ישיבה אין תומכי תמימים נחוצה במאוד איז זייער וויכטיג, והיא עבודה אחראית המסורה ללב, דאס איז אן אחריות'דיגע ארבעט וואס איז איבערגעגעבן צום הארץ, מען דארף וויסן וויאזוי צו קאנטראלירן א שלאף צימער אויך, שרייבט ער אויף אידיש, מען, בעדארף, וויסן אז עס איז א גרויס אחריות כי מלבד השגחה על ענינים גלויים, אויסער די השגחה פון די ענינים גלויים כמו קרישמע שעל המיטה, שינה בכיסוי ראש, מען זאל ליינען קרישמע שעל המיטה, מען זאל שלאפן בכיסוי ראש, נטילת ידיים, וברכת השחר, הנה מלבד זה, והוא העיקר שמזמן לזמן צריכים לבקר, פון צייט צו צייט דארף מען באזוכן, בעת השינה, ווען מ'שלאפט, שלא ישנו שניים יחדיו, ס'זאלן נישט שלאפן צוויי בחורים אינאיינעם. ועוד ועוד, אשר בזה נכשלים הילדים, דורך מיט די זאכן ווערן זייער נכשל די קינדער, וגם הנערים און די יונגע, בלתי יודעים את גודל החטא, ווייל זיי ווייסן נישט דעם גודל החטא, בנפשם, וואס דאס מאכט אין זייער זעהל, וגם בגופם רחמנא לצלן, וצריכים לשומרם במאוד. נהניתי לשמוע כי שוקד הוא, פריי מיך צו הערן אז יענער איז א מתמיד, בעבודתו והשם יתברך יעזור לו בגשם וברוח, בשם כבוד קדושת אדמור שליטא מזכיר ח' ליבערמאן. ס'איז א מורא'דיגער בריוו, ווייל עטס האט זיך אלע געמיינט אז דאס אלעס איז ניבול פה, דערווייל זעה איך ס'איז נישט ניבול פה. כ'האב נאר געוואלט זאגן א קלייניגקייט וואס כ'וויל מעורר זיין. ליבאוויטשער חסידות איז זייער א שיין חסידות, ס'איז פול מיט צאמהאלט קראפט, מקרב זיין יעדן, און חלילה נישט מרחק זיין קיינעם, איך געדענק ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן האבן זיי מיר געזאגט איך קען קומען דאווענען סעווען סעווענטי זיי מיר אפילו געבן אן עליה, זאג איך מ'האט דאך מיך געלייגט אין חרם, זאגן זיי יא אין וויליאמסבורג אבער נישט ביי אונז, ביי אונז האט דער רבי געזאגט אז יעדער איד ס'דארף האבן א שול ווי צו דאווענען און יעצט מאכן מיר שולן פאר ארגערע מענטשן ווי איר זענט. ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט איך האב מיט יארן צוריק געבויעט א מקווה אין רמות בית ברמה, איז געקומען רב אשכנזי פון כפר חבד און ער האט געקוקט מ'זאל בויען איין מקווה אזוי ווי חבד, ס'איז געווען זייער שיין. איך האב אים דעמאלטס פארציילט זאלסט וויסן אז דו האסט א קאזין אין א געוויסע שטאט, איך וויל נישט זאגן יעצט וועלכע, וואס איך האב געכאפט אז זיין ווייב גייט נישט אין מקווה, זי האט געזאגט זי גייט אין ים, ס'איז א ליגנט, עניוועי מ'האט געבויעט א מקווה. און איך וויל זאגן נאך א זאך, אין ליבאוויטש די פרוי און די צניעות איז אביסעלע נעגלעקטעד מער וויפיל מען מעג על פי הלכה. יעצט איך האב אסאך מאל שוין גערעדט מיט רב אשכנזי וועגן דעם און ער האט געזאגט אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט און די לעצטע פאר יאר האט ער אנגעהויבן אויף דעם צו ארבעטן נאר אזוי ווי די רבי האט נישט גערעדט אסאך פון דעם מאמרים פארוואס? ווייל קען זיין וואס זיי פלעגן קומען צו אים אריין זענען זיי געגאנגען מער צניעות'דיג אנגעטון, און קען זיין, איך זעה אז דעם בריוו האט אויך דער רבי אונטערגעשריבן, ניין, ער האט געהייסן אז דער גבאי זאל עס אונטערשרייבן, קען זיין ס'פאסט נישט אז א רבי זאל אזוי רעדן, מ'מוז מעורר זיין, אבער ס'דארף זיין א ממוצע. אדער עס קען גאר זיין אז ס'איז דא אסאך בריוון, נאר מ'האט עס, ווי מ'זאגט, מסדר געווען, ווייל וואראיי, דעם בריוו האב איך אויך געטראפן, ס'איז שוין געווען אויף א מייקראפילם. און קיינער אין חבד האט נישט געוואוסט דערפון, אבער זיי זאגן ס'איז אמת ווייל ס'האט דעם רעבינ'ס סעקרעטאר'ס חתימה, איז במילא האט איך זייער געהאלטן אז מ'דארף אביסל געבן א מוף און א בוסט אין די צניעות, ווייל טאמער קענט עטץ דאס דורכברעכן, איז אנבעליוועבל וואסערע שיין חסידות ס'איז און וואסערע שיינע מענטשן עטץ שטעלטס אויס. יעצט, ס'איז דא איינער פון די שלוחי חבד פון. סאוט קעראליינע, זי הייסט רבקה בערמאן, זי איז היינט אוועק, זי איז געווען אזא וואוילע, זיי זאגן אז ס'איז אנבעליוועבל וואסער א פרומע און א ערליכע זי איז געווען, זי איז געווען די טאכטער פון די שליח יצחק און שפרה אהובה דערען, יעצט איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז, איך האב אמאל געהאט צו טון מיט א מקווה אין מירטל ביעטש סאוט קעראליינע, ירמי' קעץ איז דארט געקומען, ער האט געטוישט א פלאן וואס איך האב געמאכט, און איך האב מסביר געווען דעם רב אז ס'וועט נישט זיין כשר און ס'וועט נישט זיין גוט. האט ער געזאגט אז איך זאל אים ווארטן מארגן ביי די מקוה איך זאל אים אלעס צואווייזן. ביינאכט האט ער אפגעקאלט ירמי' קעץ האט ער אים געזאגט זאלסט נישט גיין מיט אים לאז דיך אפ פון אים, און איך בין געשטאנען און געווארט פיר שעה אויף אים ביי די מקוה און ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען האב איך געזען ס'איז ליצנות האב איך אים אפגעקאלט זאגט ער ניין מ'האט אים געזאגט ער זאל נישט האבן מיט מיר צוטון. זאג איך אים מוזט נישט האבן מיט מיר צוטון אבער מוזט דאך מיך נישט לאזן ווארטן ווי א בהמה דא. עניוועי איך בין נישט זיכער אז ס'איז דער מענטש בכלל, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי יענער האט געהייסן, יענער איז געווען דאכצעך ביי א ספרדישע און ער האט א ספרדישע חבד בית מדרש. ס'איז נישט וויכטיג. שרייבן זיי אז דאס איז נישט די ערשטע טראגעדיע אין די משפחה בערמאן. זיי שרייבן אז די טאכטער, די רבקה וואס איז יעצט נעבעך אוועק, זי האט געטון אויסער ווי געווענדליך, זי איז געשטאנען צו די האנט פון איר מאן און זי האט אים צוגעהאלפן מיט אלע פעולות פון די שליחות, זי האט געפילט די ליכטיגקייט פון אידישקייט. און די שיינקייט פון אידישקייט און פון חסידות און זי האט עס איבערגעגעבן פאר די מענטשן אין איר שול. יעצט די רבקה איז נעמליך די פערדע טאכטער וואס אירע עלטערן האבן באגראבן אין די לעצטע יארן זענען נפטר געווארן זייערע קינדער שלמה הכהן דערין זעקס יאר אלט, מנחם מענדל הכהן דערין זעקס און דרײַסיק יאר אלט, בלימי דערין א מיידל פון זעכצן יאר אלט און היינט איז רבקה דערין נײַן און צוואַנציק יאר אלט. סאו איך וואלט געוואלט זאגן פאר לעבאוויטש, מ'האט זייער שיין שטיל געמאכט דעם רב אשכנזי פון כפר חבד, ער פלעגט מיר זאגן מ'האט אים שטיל געמאכט, זיין זון וויל אנהאלטן זיין דרך אבער איז שוין נישט די קאפיציטעט ווי דער טאטע, מ'האט שוין נישט דעם דרך ארץ, וויל איך זאגן רבותי לאמיר זיך אליין צאמנעמען, ס'איז יש דברים בגו מען דארף אנהייבן אביסעלע מער צניעות ביי די פרויען, די קליידער, די לענג, די ערבל, און אויבן ביים. קראגן, ביים האלדז. מען דארף אנהייבן צו טון מער קאנסטראקטיוו, ווייל די וועלט גייט עניוועי אונטער צוביסלעך, סאו מ'מוז זיך שטארקן און מיט מאכן נייע זאכן, מיט חומרות מיט הידורים און מיט האלטן די הלכה מער ערליך, דעמאלטס וועט מען נישט אזוי שנעל זינקען. יעצט דער קאטלער, דער דאגי פון לעיקוואוד, דער וואס ער באהאלט טשיילד מאלעסטעישן, ער הייסט מלכיאל קאטלער, ער האט א שידוך געטוהן מיט זיין זוהן מיט א ספרדישע פרענקינע, א מאראקאי, ער האט נאך א ווייב אין ארץ ישראל אבער זי וויל נישט ארבעטן ממילא ברענגט זי אים נישט אריין קיין געלט געט ער איר נישט קיין גט, ער האט אויך געמיינט ער האט חתונה ער וועט האבן זיבעצן קינדער, גארנישט, איין זוהן וואס קיינער האט אים נישט געוואלט. יעצט אין בני ברק האט מען געפענט א נייעם האספיטעל פאר משוגעים, שוין לאנג דאס געברויכט, האלב בני ברק איז דאך משוגע, נאר ס'איז דא א נייער עירוב שבת, איז די אלע וואס זענען אין עירוב זענען נעבעך אין שפיטאל. יעצט א מיידל פון זעקס יאר האט מען גערעיפט אין נתיבות, נתיבות איז דארטן ווי הרב אבוחצירא ליגט, לאור היום האט מען זי גערעיפט, נאך א מזל ס'איז דא די אלע ווידיאוס האט מען אים געכאפט. ס'איז א הפקר וועלט רבותי, שיקסט ארויס א מיידל, ס'איז הפקר. יעצט, רב שטיינמאן האלט דאך אז מ'זאל נעמען בחורים אין מיליטער. חבד האט אונטערגעשריבן אז זיי גייען אויך שיקן זייערע בחורים אין מיליטער. און זיי האבן געוואלט קומען דא לערנען אויף לעבאוויטש אויף סעווען סעווענטי, האבן זיי געגעבן זיך א נאמען בן ישיבה, ממילא האט מען זיי ארויסגעלאזט. אבער ס'הייסט ווען זיי קומען צוריק דארפן זיי גיין אין מיליטער. יעצט האט זיך אריינגעמישט הרב לאנדא פון בני ברק. האט ער ארויסגעגעבן א גרויסן שטארקן שטרענגן בריוו ער מיט נאך אפאר רבנים אז דער'ס נאו סאטש טינג יעצט גיי מיר נישט אויפן וועג פון רב שטיינעמאן כ'האב ענק אייביג געזאגט דאס איז נישט קיין וועג דאס איז א וועג ווייל ער איז א פארטיי פירער האט מען אים דאס פארקויפט באט איטס נאט א וועי מ'דארף זוכן א סאלושען סאו ברוך השם לעבאוויטש האט זיך צוגעשטעלט און זיי ברענגען אויכעט א זאך ביי זיי איז דאך דא א מעלה אז דער ליבאוויטש רבי האט אלעס באטאונט, נישט דא א פראבלעם וואס איז געווען און ער האט נישט גערעדט פון דעם. עניוועי, שרייבן זיי דא אז בזמן שהחושך יכסה ארץ, און תלמידים פון תמימים, דאס מיינט מען פון ליבאוויטש, ווילן גיין אין מיליטער, זאגט ער דאס א זאך שלא עלתה בימינו אזא מין עוולה צו טון, און זיי האבן איבערלאזן די ישיבה און גייען צו די מיליטער, זאגן זיי צו מיר ענק איבערזאגן דעם דעת

ועד שצריך לשאול במכתב, די דארפסט נאך פרעגן והרי ידוע וגם מפורסם, פסק דין הברור של רבני ישראל, וכמובן מבוסס הוא בתורתינו תורת חיים, ס'שטייט אין אונזער תורה אשר בני הישיבה אין לגייס, ולא יצאו לצבא, ולימוד תורתינו הקדושה בהתמדה ושקידה מגין ומציל על ארצינו הקדושה תבנה ותכונן ועל הדרים עליה, יעצט פארשטיי איך פארוואס די סאטמאר זיי ווילן דאך ארץ ישראל זאל אונטערגיין ווייל משיח איז נישט משיח קומען זיצט מען דארטן אין. כיתה פֿיר, איך ווייס ווי עס הייסט פונקטליך אין מאנרא, רחמנא ליצלן, ס'שטינקט פון זרע לבטלה אין אלע האלס און אין אלע טוילעטס, ווייל זיי האלטן אז אזוי וועט די תורה נישט מגין זיין אויף ארץ ישראל. דאס זאג איך, דאס שטייט נישט אין בריוו. יעצט, ובתורת מנחם כרך נ"א עמוד פֿיר און זיבעציק שטייט, מי שיושב בישיבה שילמד הוא אם הוא סוגר את גמרותו אויב ער טוט צומאכן זיין גמרא ובורח און ער אנטלויפט הוא נחשב עריק.

אונטערגעשריבן ר' גדלי' אקסלרוד פון חיפה, דאס אלץ רבנים, ר' ברוך בועז יארקאוויטש, ר' דוד מאיר דרוקמאן, ר' אשר לעמעלע הכהן, ר' אהרן שפירא פון פרדס כץ, הרב יוסף גינזבערג, ר' ישעי' הערצל, הרב טובי' בלוי, הרב יצחק שלמה פראנק, און הרב מאיר אהרן. עכ"פ, ברוך השם אבי ליבאוויטש טוט אזא שיינע קאנסטראקטיוו זאך, נישט אריינפאלן צו דעם שטיינעמאן'ס נעץ, ער האט נישט קיין וועג, זאגט ער גיי צום מיליטער, האסט נישט קיין וועג, גיי לערן זיל גמור, ס'איז דא וועגן. יעצט אין ארץ ישראל איז געווען אסאך גרויסע פייערס, און זיי זאגן אז איינע פון די גרויסע פייערס וואס איז געווען אין ירושלים אין רמות האט זיך אנגעהויבן פון א הדלקה פון ר' שמעון, כ'האב געוואוסט איין טאג, העט מען דאס אונטערברענגען ווייל קיינער האט נישט געהעריגע טאמער ס'צופליט די פייער האבן זיי נישט געהעריג אזאלעכע דעי פייער טענקס וואס מ'דארף עס אויסלעשן מיט דעם און קיינער געט נישט אבאכט געהעריג כ'האב געזען אין סקווער האט מען געבויעט א גרויסן טורעם און אין מאנרא אויך און מ'האט געטאנצט אונטער דעם וואס טוסטו אז ס'פאלט צאם וואס טוסטו אז די היץ לאט אויף די אייזן ווערן מענטשן געהארגעט. איך האב שוין לאנג געזאגט מען דארף עס מבטל זיין, נאר גארנישט, מען ווארט קודם ס'זאלן חלילה אומקומען אפאר מענטשן חס ושלום. איך וויל אז מען זאל באקומען אן איידיע ווי שלעכט ס'איז אז מען גייט צו די אלע פאלשע ספיריטשול און סייקאלאדזשיקל קאונסלערס, ס'איז געווען דער יונתן ראזענבלאט ער האט געהאט זעהר א גוטע פאזישען דא אין א שול און ער פלעגט גיין מיט קינדער אין סאונע בעטס און רעדן און קוקן, בקיצור מען האט אים ארויס געווארפן, יעצט האט ער זיך עדווערטייזט ער איז א ספיריטשול און סייקאלאדזשיקל קאונסלער, סאו. ס'איז אן אומגליק. מען גייט און מען גייט און מען וויל אבער געהאלפן ווערן און מען שלעפט אריין אידישע קינדער אין דר'ערד אריין. עטס געדענקטס איך האב ענק פארציילט, מסתם א האלב יאר צוריק, אז ס'איז דא איינער, פרוים שרייבער, ער איז געווען א מלמד אין האלאנד, וואס א איד טוט אין האלאנד ווייס איך נישט, מיט די וויטרינעס, ס'איז דארטן נאר סטאר פראנטס וואס מען קען אריינגיין, מען באצאלט אפאר יורא און מען קען טון זנות, ס'איז אנבעליוועבל, מען האט מיך אמאל גערופן צו מאכן דארט א מקווה, ס'איז דא דער ברודער פון. פאדעווער א פאדעווער, ער האט נישט געקענט טרעפן קיין דזשאב, און ער איז געגאנגען און אויפשטעלן אידישקייט אין האלאנד, דו פערד וואס דו ביסט האב איך אים געזאגט האלאנד, אין יעדע גאס עט זיין זונות און ס'עט זיין אן אומגליק, ער ער האט נישט קיין פרנסה, דאס מוז ער טוהן, חיה וואס ער איז, עניוועי איך האב נישט געוואלט בויען די מקווה, ווער ס'האט עס מיר יא געבויעט ווייס איך נישט, נא יעצט דא האט אפילו נישט דורך. עניוועי, איז שוין דא א תלמוד תורה, איז דער פרוים שרייבער האט מאנס געווען אפאר קינדער, און ווען מ'האט אים געכאפט איז ער אנטלאפן צוריק אויף מדינת ישראל. עניוועי, די גאווערמענט פון האלאנד האט פארלאנגט אז מדינת ישראל זאל אים צוריק געבן, און זיי גייען אים די וואך צוריק געבן. יעצט איך פארשטיי בכלל נישט, האט ער געהאט אזויפיל נקבות, עס האט נאר געדארפט קאסטן אפאר צענט, און ס'איז ליגעל, מטעם די ממשלה, כ'מיין ביי אידן איז עס קיינמאל נישט ליגעל.

ס'איז נישט דא קיין אפשטעל. שוין, פארט מען דאך גוט, ברוך השם. יעצט דארף מען נאר זען קובע צו זיין צו מען קען נישט מענדעלע ראבערט צוריק פירן אויף אנטווערפן, אפשר זוכן זיי אים אויכעט איינצושפארן. יעצט דער בערלאנד מאכט זיך משוגע דארטן, אים דארף מען אויך צוריק פירן אויף מדינת ישראל און ער איז נישט אנגעקומען צום פליגער. איך וויל נישט רעדן וועגן אים, איך קען אים פערסענעלי. ער איז א גרויסער עובד השם אבער ער איז אזא טאטאלער משוגענער, ער שיקט מענטשן אויף יוסף הצדיק צו אנדערע פלעצער ווי מ'ווייסט זיי ווערן געהארגעט, א טאטאל וועקאו, סאו כ'גיי נישט יעדן טאג רעדן פון אים, ער מ'האט אים יא געזאגט מ'האט אים נישט און ער איז ער יא אנגעקומען צום פליגער נישט זאל ער יא אנקומען זאל ער נישט אנקומען ער זאל זיצן אזוי ביז ער האט לעבן איז אויך נישט שלעכט. יעצט וויל איך רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, דער וויזשניצער רבי, מען האט אים געבעטן ער זאל אונטערשרייבן אז מען זאל נישט נעמען קיין בחורים אין מיליטער, האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, ווער איז אריין געקומען? דער פלאט, דער דרעטליגער, דער משוגענע בהמה איז אן אמעריקאנער טיפוש האט זיך נאך נישט אויסגעלערנט אז די אלע עסקנות וואס ער טוט אין סוף וועט מען עס אים צוריק ווארפן אין פנים, און קיינער נישט אינטערסירט. וואס ער זאגט, ער הייסט אן אמעריקאנער, ער איז נישט א חד משלנו ווי מען זאגט, אונז טוהן מיר אים נישט רעספעקטן ווייל ער האט זיך געפענט א שטיקל כולל און זיך אריינגענומען דארטן עפעס א קוק'ניק צו זיין דארטן דער ראש בעזעם. ער מיינט ער עט אזוי וואקסן, ער עט וואקסן, ער עסט גענוג, ער פרעסט, ער זעהט שוין אויס ווי א גרויסע טאנק, יא דאס איז גוט, זאל ער דאס טוהן. ער האט געעפנט א נייע תלמוד תורה מיט נייע משוגעת'ן, כ'האב יעצט געזען א צעטל, ס'האט זיך געעפנט די נייע תלמוד תורה פון דעם פריד, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא איינער וויינבערגער וואס ער איז א ספק חזיר ער איז דעם סקולענער רבינ'ס איידעם, און ער איז פאיער רב'ס, פאיער צדיק'ס, זון, און ער האט געעפנט א תלמוד תורה, כ'האב געזען יעצט אלעס וואס מען מוז אונטערשרייבן, איך זאג ענק, ווען משוגע טוט וויי טאנצט ער א גאנצן טאג פאר יסורים. די אלע עקסטרעלעך וואס מען מאכט און מען דארף ברענגען די קינדער שבת אין חדר מיט די אלע זאכן, דא גייט זיין פרייליך אין די וואכן, איי ס'איז צרות, איך בין נישט אזוי קאנווינסד אז דאס קינד מוז לערנען נאך פינף שעה, ווי איך בין קאנווינסד אז דאס קינד מוז האבן שמירה ווען ער קומט און ווען ער גייט, און דאס גייט נישט זיין ווייל דער פריד גייט נישט וואטשן דאס קינד, ער גייט שטעלן דארטן א שטעלפארטרעטער, עפעס א האומלעס מיט א דזשאבלעס, ס'גוט. עניוועי ס'איז יעצט דא ברעיקינג ניוז אז מ'גייט איינזעצן מיסטער טשארלס היינס, דאס איז דער דער אמת וואס אונז האבן מיר שוין געווארט די גאנצע צייט אויף דעם, ער איז געווען א פארברעכער און מ'האפט מען אבער ס'וועט קומען די צייט ווען מ'וועט טאמפסאנען אויך איינזעצן ווייל היינט פראווט מען אלעס וואס דא איז געווען, דיבלאזיא זאגט אז ער האט באקומען געלט פון מענטשן וואס האבן אים געזאגט אז ס'זאל נישט זיין קיין פעיוואריטס פון סיטי האל. אזויפיל באלאני מיט בלאף. יעצט ארויסגעקומען אז די קירכע געט געלט, רבותי סאטמאר האט דאך א מנהג ווי מען געט געלט מוזן זיי דאך מאכן דאס געלט, נו מען זאל שרייען אויף אנדערע אז מען טאר נישט, די טשורטש די קירכע געט געלט יעדן וואס מען האט אביוזט אז זיי זאלן מאכן א שווייג זאל נישט ארויסקומען עפענטליך, הערט וואס דא טוט זיך, קוקטס ווי אונז האלטן, יעצט ווען האט סאטמאר אנהייבן צו געבן געלט? ווען האבן אלע אידישע קהילות אנהייבן צו געבן געלט? ווען האט די אגודה אנהייבן צו געבן געלט? שוין, סאו ר' מאטעלע האט נישט געוואלט אונטערשרייבן, כאטשיג ס'איז די וויכטיגסטע זאך מ'זאל נישט לאזן בחורים גיין חלילה אין מיליטער, האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, פארוואס? ער האט געזאגט איך קען זיך נישט אויס מיט די ארץ ישראל'דיגע פאליטיקס, יעדער ווייסט נאך די חתימה וואס איך האב געשפיגן די רבנים אין פנים און איך האב געזאגט זיי זענען פאלש, איז יעדער איז קאנווינסט היינט אז א רב'ס חתימה איז גארנישט, מיינט אדער פאליטיק אדער געלט אדער האט מען אים געדרוקט, מ'איז אים לוחץ. דאס איז געווארן א דזשאוק, דאס האב איך געוואלט. ביסט א חיה, ביסט א חזיר, ביסט א געלט פרעסער. דארף מען דיך נישט פאלגן. זענען געגאנגען אויף ארץ ישראל נעמען חתימות אויף מיר. מ'איז געגאנגען צום ווינער רב און מ'האט געזאגט ס'איז דא א מניוול. האט ער געזאגט א מניוול לייגט מען נישט אין חרם. פון א מניוול נעמט מען קער ווי מ'נעמט קער פון א מניוול.

גערעכט. עניוועי, האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, אין יעדע מלחמה איז דארף מען קולע אל השערה זיין, ס'דא יעצט אין ארץ ישראל א גאנצע מאוומענט, און זענען ארום געגאנגען פרעגן די מנהלים מיט די עלטערן, און זיי האבן געפרעגט וואס טוט מען טאמער מ'כאפט אז מ'מאלעסטעט א בחור צו א יונגעל אין חדר, צו א מיידל. איז וויל איך ענק זאגן די פאלטשקייט וואס דא גייט פאר. ער האט דאך אזוי גערעכט געווען דער ר' מאטעלע אז ער האט געזאגט ער קען נישט די ארץ ישראל'דיגע פאליטיקס און אין טשיילד סעקשועל אביוז קען קיינער נישט די סוגיא אזוי ווי איך. איך האב אוועק געגעבן צען יאר פון מיין לעבן אז מען זאל אויסראטן די חזירים און למעשה ראט מען זיי אויס. נאר יעדן טאג האבן זיי אן אנדערן וועג אזוי ווי אויף וועלכן וועג זיי גייען. איז אזוי. ס'ארום געגאנגען א צייטונג און זיי האבן געפרעגט. ווער איז בעל אחריות אז אונזערע קינדער זענען סעיף אין תלמוד תורה? ווער איז בעל אחריות אין די צייט וואס זיי זענען אין די מוסדות? ווער איז בעל אחריות אויב עס איז דא קינדער וואס זיי בלייבן שלאפן ביינאכט? כ'וויל ענק סתם זאגן, דאס שטייט נישט אין צייטונג, נאר איך האלט אז ארץ ישראל איז אסאך ארגער ווי דא, ווייל די קינדער גייען אהיים, אדער לאמיר זאגן, נאר איינס אזייגער גייען די מיידלעך אהיים און זיי קומען מער נישט צוריק, סא ווי דרייען זיי זיך א גאנצן נאכמיטאג? ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך. נעמסט א מיידל, ס'איז אלט זעקס, זיבן, אכט, ניין, צען, עלף, צוועלף, דרייצן יאר און זי דרייט זיך א גאנצן נאכמיטאג נאך איינס אזייגער ווייל ס'איז צו הייס צוריק צו גיין און ווייל די מוסדות פארגינען נישט צו געבן א סענדוויטש פאר דעם קינד. ס'איז געפערליך די מצב. כ'האב אמאל געזאגט ווען איינער וויל זיך קויפן עולם הבא זאל ער באצאלן אפאר הונדערט טויזנט דאלאר פאר באסעס, מ'זאל אהיימטראגן די קינדער ביי לאנטש און מ'זאל זיי צוריקברענגען נאכמיטאג. יעצט. אויב דאס קינד איז צו שווער צו לערנען ווייל ס'איז הייס, בין איך מסכים, מען דארף נישט לערנען, מען רעדט דאך דא פון מיידלעך. דארפסט לערנען? נעה, שפיל פוטבאל, בעיסבאל, מען זאל אויפן דאך פון דעם ישיבה צו פון דער תלמוד תורה צו פון מוסדות בויען א גוטע בעיסבאל און א בעסקעטבאל פיעלד און מען זאל זיי האלטן אינדערהיים. א קינד וואס איז אינדערהיים, א מאמע קען נישט האלטן קינדער אינדערהיים, זייער שווער, ספעשעלי ווען זי געט איר נישט קיין אקטיוויטי. בקיצור, די אלע תלמוד תורה'ס האבן געוואלט באהאלטן די גאנצע זאך, זיי האבן געהאלטן עס איז נישט דא קיין פראבלעמען, איין משוגענער אין ניו יארק מאכט אן פראבלעמען, עס איז נישט דא באמת קיין פראבלעם. שוין, די צייטונג שרייבערס האבן געזען אז מען באהאלט אלעס, און זיי האבן געזען אז ס'גייט זיין פרייליך דא, ברוך השם אז ס'קומט שוין ארויס אין די היימישע צייטונגען. בקיצור, זאגן האט יעדער געזאגט אונזערע קינדער זענען מעל ומעבר פאר יעדע זאך. באלאוני. יעצט זענען געווען. און איינע פון די חשוב'ע תלמוד תורה'ס, איך וויל נישט ארויסזאגן די נעמען ווייל די איידיע איז דא נישט יעצט צו באגראבן די תלמוד תורה ווייל דו קענסט יעדע תלמוד תורה באגראבן. בקיצור, האט מען גערעדט צו א בחור וועגן צו איינער דיך פגע'עט דא אין די ישיבה. בקיצור דערציילט ער אזוי, א בחור, זאגט ער, אז דו גייסט זאגן א ווארט קעגן די משגיח, איך בין געגאנגען רעדן איך האב פארציילט פאר'ן ראש ישיבה אז דער משגיח האט מיך פוגע געווען, האט מען מיך ארויסגעווארפן פון די ישיבה ווייל איך רעד. און זענען זיי געלאפן פרעגן די ישיבה צו זיי ווייסן אז דער משגיח האט געטוהן עפעס וואס מען טאר נישט, לייקענען זיי. דער סוף איז געווען, דער בחור האט זיך נישט געפוילט, איך בין עניוועי אין די גאס, עס איז געווען די בעסטע זאך פאר אים, איז דער ראש ישיבה איז אנטלאפן אויף חוץ לארץ, איר פארשטייט? דאס איז וואס דא גייט פאר, זיי האבן שוין ארויס אונזער וויי געשריי, עניוועי. נאכדעם זענען זיי געגאנגען ווייטער, זענען געווען אין א תלמוד תורה וואס דאס הייסט שתילי זיתים, דאס איז אין בני ברק, און די ערשטע זאך האבן אלע איינגעשטעלטע געזאגט, ברוך השם אין אונזער תלמוד תורה קוקט מען מיט א שטארקן שטרענגן אויג אויף אלע תלמידים די גאנצע צייט, דאס איז א טעות, עטס דארפטס נישט קוקן אויף די תלמידים, עטס דארפטס קוקן אויף ענקער איינגעשטעלטע, אבער עניוועי. און אונז געבן מיר נישט פאר קיינעם קיין שום מין פריווילידזש אז א בחור זאל קענען רעדן מיט אן אוטסיידער, א אינגל זאל קענען רעדן מיט אן אוטסיידער, אונז וואטש מיר אפילו ווען מען קומט צו דער תלמוד תורה און ווען מען גייט צוריק זאל נישט רעדן מיט קיינעם, שטייסט? דאס איז עושין מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס, דו ליגנער דו. פינף מעטער אוועק פון די תלמוד תורה בילדינג קענסטו דאך שוין נישט זעהן, דו שקרן, דו שייגעץ וואס דו ביסט. פחדים, כדי זיי זאלן זיך קענען ריינוואשן זייערע רעליגיאן זאגן זיי אזוי. אונז בעטן מיר אויכעט אז די הורים, די עלטערן, זאלן מפקח זיין בעיין יפה און זאלן בודק זיין אז קיינער טרעפט נישט די קינדער אין די גאס, טאמער דו האסט א חשד זאלסטו זיי וואטשן, און מען זאל אויכעט רעדן מיט די קינדער. אז טאמער איינער האט עפעס געוואלט פון דיר צו געטון, זאלסטו גארנישט פארשווייגן. יעצט האט מען זיי געפרעגט די פאנטש ליין, טאמער האט מען אבער יא געכאפט א קינד, און מען האט אים פוגע געווען, האט די תלמוד תורה שתילי זיתים פון בני ברק געזאגט אז זיי האבן גרויס סייעתא דשמיא, און מעולם לא נתקלו בתופעה כזה, קיינמאל האבן זיי זיך נאכנישט געשטרויכלט מיט אזא מין זאך, איר הערט וואס א באלאוני ס'גייט פאר? סאו וועם האט מען יא גערעיפט אין בני ברק? דאך יעדער פאר יעדער פיפטער יונגל איז דאך גערעיפט. שוין, יעצט איז דא א מנהל פון א מוסד ידוע, ער שרייבט נישט ווער דאס איז, האט געזאגט פאר כיכר השבת, און יעדער וויל אונז באשמוצן, וואס? דער אחריות ליגט אויף די.

נעבעך אויף ארץ ישראל האבן מיר אים ארויסגעווארפן ווייל מ'האט אים געוואלט איינזעצן דא, דער בויער דער וואס האט געגרינדעט אין מאנסי בית דוד, און זיין איידעם הייסט וועבער, וואס זאגט די גמרא, ס'נישט דא נאך אזא אומנות גרועה ווי א גרדן ווי א וועבער, און ער איז דער מנהל פון די גאנצע תלמוד תורה, איר הערט א מעשה, און מ'גייט אים פרעגן, הי וואס טוט זיך דא, זאגט מען אוי מעולם איז קיינמאל דא גארנישט געווען, כ'האב געוואלט וויסן די אלע, ס'קומט אריין כסדר אין די משטרה, נאר נישט יעדער וויל קומען פאראויס. אין ארץ ישראל אזויפיל פגועים כ'האב געוואלט וויסן די אלע זאכן דאס איז קיינמאל נישט געשעהן טאקע? דאס געשעהט ערגעץ אין עולם הבריאה צו אין עולם יצירה? וואט אר יו באלאוניאינג אראונד? סאו יעצט איז די מלחמה אזוי זענען שוין מודה אז מ'דארף וואטשן די קינדער מ'דארף רעדן מיט די קינדער אבער געשעהן געשעהט עס נישט נו פארוואס דארף מען עמעץ רעדן מיט די קינדער? יעצט זאגן זיי אונז האמיר געהאט איינמאל א פאל און יעצט הייבט זיך שוין אן די מ'שוין מודה על האמת.

כ'ווייס ווי אלט ער איז היינט, מסתם איז ער זעכציג יאר, האט ער מיר דערציילט אז ער פלעגט פארן אין ירושלים מיט א באס, דער אגד האט גענומען פון עפעס ווי זיי האבן געוואוינט ביז מאה שערים אריין, גענומען די קינדער, פלעגט זיין אנגעפאקט דער באס און עפעס א מיידל פלעגט אים אפווארטן יעדן טאג, ער איז געווען דארטן אכט אדער ניין אדער צען. און זי איז שוין געווען א בוגרת, זי איז שוין געווען מסתם טמא טומאת נידה, און זאגט אז מ'האט זיך אזוי געשטופט אין די באסן, אז זי פלעגט אים עפענען דעם זיפער אין די באסן און ארויסשלעפן די ערווה, און ער זאגט פון דעמאלטס איז ער געווארן אזוי צומישט און צערודערט, ער האט געהאט א ביטער לעבן, זי מיינט ס'איז א דזשאוק? און דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן, די באסעס טראגן דארטן די קינדער זייער צפוף. צאמגעשטופט, דעס שטייט נישט אין צייטונג, דעס מוז אייך נישט אויסזאגן, דעס זאג איך אייך נאר בעל פה. יעצט, איך זאג עס גרעפיק, נישט ווייל איך וויל איר זאלט, ווי מען זאגט, באקומען שלעכטע איידיעס, איך וויל איר זאלט וויסן ווי אזוי מען דארף וואטשן. א יונגל גייט אינעסענטלי אין חדר, דארט איז דא עפעס א מיידל וואס איז שוין נעבעך אויכעט מסתם פגוע, אפשר גאר פון אירע עלטערן צו פון וועם, און זי האט אנגעכאפט א פרעמדן יונגל, זי האט אים אפגעהארגעט אויף א לעבן. וואס א לעבן ער האט געהאט דערציילט ער מיר. די ערווה הייסט אין חומש במבושיו וואס א מאן שעמט זיך, א מאן שעמט זיך, א מאנספערזאן, א מאנסביל, שעמט זיך דו זאלסט אים ארויסשלעפן די ערווה, ער עקלט זיך פון דיר, עספעשעלי ווען ער איז אכט ניין און צען ער האט נאך נישט די תאווה, וואונדערט זיך האו דו יו קליימב אינטו היז פרייוועט פלעיסעס, יעצט וועגן דעם זאג איך עס ווייל איך וואלט געוואלט זייער שטארק יעדער זאל אויסטשעקן דיינע קינדער וואס זיי פארן מיט די באסעס, קוק וויאזוי זיי פארן, קוק! ס'א גרויל וויאזוי אין ארץ ישראל פארט מען די באסעס, איך פאר אייביג אויף ארץ ישראל קיינמאל איך נישט נעמען א פאבליק באס. באסעס. פארוואס? ס'איז א עקל וויאזוי מ'שטופט זיך אין די באסעס. עניוועי, לאמיר צוריק קומען דא. סאו זאגט ער אז מ'האט געכאפט דאס יונגל גייענדיג אין חדר, און שוין. למעשה, אז מ'האט געכאפט דאס יונגל גייענדיג אין חדר איז דאך א גרויסע פראבלעם, ווייל דאס קינד ווייסט שוין וואס צו טון מיט אנדערע קינדער. זאגן זיי אז אונז האמיר אבער מטפל געווען מיט בצורה יסודית, מיט א יסודות'דיגע צורה. וויאזוי? היער איז די פאנטש ליין, איך האף אז יעדער זיצט. אנגעבינדן מיט א סיעט בעלט ווייל אויב נישט פאלט איר אראפ פון טשעיר, על פי הוראות הרבנים שליטא. איך הער ווי דער גאנצער עולם לאכט שוין, לאכטס רבותי, ס'איז ענקערע קינדער. יעצט דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן אז אין ארץ ישראל דרייען זיי זיך אין די גאס, זיי גייען א וועג פון א האלבע שעה, כ'מיין מ'קען אפווארטן יעדעס מיידל, און ס'איז זייער זייער שווער, זאג די מאמע זאל מיטגיין מיט יעדן קינד, איטס כמעט אימפאסיבל. אמאל האט מיר געזאגט א גרויסער בעל מחנך, די אמעריקאנער קינדער האבן א באס צו פארן פון איין גאס צו די צווייטע, זיי וואוינען אין איין גאס און די תלמוד תורה איז אין די צווייטע גאס, וואס פעלט עס אויס? זיי קענען נישט וואקן? האב איך אים דעמאלטס געזאגט, לאמיך דיר עפעס זאגן, דעי געוואקעכצער איז די גרעסטער אומגליק, די גרעסטער אומגליק, יעצט ס'דא למשל, די גרעסערע מיידלעך דא אין ווילימסבורג וואקן אויכעט, אבער איך דארף קוקן וויאזוי זיי וואקן, זיי וואקן אלע מיט איין מאל. האב אים געזאגט, איך ענדיג מיין שיעור, איך לערן פאר א שיעור, פאר ווי איך דאוון, יעדן אינדערפרי לערן איך פאר א שיעור, און נאכדעם ווען איך ענדיג דעם שיעור מוז איך גיין אויף בראדוועי, ווייל איך ענדיג פונקט דעם שיעור דעמאלטס ווען די מיידלעך גייען צו די מיידל סקול אויף דיוויזשאן עוועניו, איז נישטא קיין אנדערע עצה נאר. אז איך זאל גיין אויף בראדוועי, ווען נישט וואלט איך אריינגעבאמפט אין הונדערטער מיידלעך, און ס'איז נישט צניעות פאר מיר, ס'איז נישט צניעות פאר זיי, ס'איז א מחיה, מ'וואקט זיך אויף בראדוועי. טאמער אבער אין ארץ ישראל נישטא אזא מין גרויסן וואק, ווייל אין וויליאמסבורג לעבט מען זייער קאנדענסד, איז וואקן אלע מיידלעך מיט א מאל, איז ברוך השם זענען זיי סעיף. אבער טאמער אין ארץ ישראל די הייבט אן פון דעם סמטה, פון דעם געסעלע, פון יענע געסעלע, א מאמע האט צען קינדער, קען זי צען קינדער באגלייטן אין חדר? קיינמאל אין לעבן נישט! קען זי באגלייטן צען מיידלעך אין סקול? קיינמאל אין לעבן נישט! און די חזירים וואוינען דארטן גאלאר, ס'איז דא אסאך פרענקען, זיי האבן נישט קיין מורא, זיי האבן נישט קיין משפחה, ס'איז א גרויל, סאו זיי, איך האב שוין לאנג געזאגט, זיי דארפן אויך האבן באסעס, אדער זאל מען זיך צאמקומען אויף איין פלאץ, אין א כיכר, און פון דארטן זאל יעדער גיין אינאיינעם, אבער אזוי ס'איז יעצט, איז עס נישט גוט. געהערט. עניוועי, יעצט איז דא א תלמוד תורה וואס ס'הייסט אור גאון, דאס איז אין בני ברק, האבן געזאגט פאר כיכר השבת אז זיי האבן שוין אנגעהויבן צו רעדן מיט די קינדער, אונז זעהן מיר שוין די סכנות וואס ס'ליגט באהאלטן אין די זאכן, איז פארשטענדיג פון זיך אליין, אינטערעסאנט ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם איז עס נישט געווען נאך די סכנה, ס'איז געווארן די לעצטע אכט ניין יאר, דעמאלטס איז עס נאך נישט געווען פארשטענדיג פון זיך אליינס, נאר כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט די ארץ ישראל'דיגע, זיי האבן מיך טאקע נישט געלייגט אין חרם, זיי האבן נאר מורא געהאט צו רעדן, אבער זיי האבן געוואוסט דעם אמת. די אמעריקאנער האבן געלייגט אין חרם ווייל זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען דעם אמת. האבן זיי געזאגט מ'טאר נישט רעדן דערפון. עניוועי, האט מען זיי געפרעגט וויאזוי זענט עטץ זיך מטפל טאמער ס'איז דא א בחור צו א יונגל וואס מ'האט אים תוקף געווען, מ'האט אים מאנס געווען, מ'האט אים גערעיפט. נו, ענטפערן זיי לצערינו הרב, און צו אונזער גרויסן צער, אלה הם דברים שקיימים, ס'געשעהט, ואם אירע מקרה של תקיפה, טאמער ס'געשעהט אנחנו מטפלים בזה בצורה יסודית, טוהן מיר אונז מטפל זיין מיט א צורה יסודית. וואס הייסט צורה יסודית? העהעהה, מ'גייט צו די רבנים! מ'איז דאך ביז יעצט אויך געגאנגען נאר צו די רבנים. זעהט אויס דאס איז די יסודות. יעצט, ס'דא א תלמוד תורה וואס הייסט דרכי נועם. די תלמוד תורה איז אין צפון. דאס איז אין צפת'ער געגנט. דאס איז אין צפון. זאגן זיי די זעלבע זאך. אונז האמיר א צוות וואס האבן געלערנט. און זיי זאלן וויסן וויאזוי צו נעמען קעיר פון די זאכן. לצערינו הרב, אונז זעמיר זייער גוט באוואוסט די אלע בעיות, אונז ווייס מיר אלעס קלאר, און אונז זארגן מיר מיט אלע תלמידים אויף א ערנסטן וועג אויף די אלע סכנות וואס עס געשעט. יעצט פרעגט ער, אם וכאשר, טאמער אונז טרעפן מיר זיך אז ס'איז דא ביי א תלמיד א בעיה, מ'האט אים מאלעסטעד און ס'טויג נישט, זאגן זיי, אונז מאכן מיר די אלע טיפולים באופן יסודי און מהיר, יסודות'דיג און שנעל, נאכדעם גיבן מיר אויך אבאכט אז דאס קינד וואס איז שוין געווארן פגוע זאל נישט אנרירן אנדערע קינדער, ווייל אונז קען מיר דעם פראבלעם. נו, און וויאזוי למעשה, וואס טוט מען? זאגט ער, בית יעצים גדול בישראל, הא הא הא. כ'האב געוואלט זאגן דא אין סאטמאר, כ'האב גערעדט פאר צוויי צו פאר דריי וואכן צוריק אז ס'דא א בחור זיין טאטע האט אסאך געלט און ער לויפט נאך נאך בחורים און די ישיבה אין קווינס האבן זיי אים קוים געוואלט ארויסווארפן, כ'האב ענק דערציילט ס'איז געווען א מיטינג מיט זיינע עלטערן אין די מיטעלסטן צימער, בקיצור מ'האט אים געהאלט קיינער האט אבער נישט געוואלט האבן צוטוהן מיט א חזר האט די הנהלה געזאגט ווער ס'האט נישט אן מיט אים צוטוהן וועט מען יענעם ארויסווארפן. פארוואס? ווייל יענעמס טאטע האט געלט. יענעמס טאטע הייסט שלום, פרידמאן. כ'וויל נישט זאגן דעם ערשטן נאמען ווייל דאס קינד איז א רחמנות. זענען זיי געגאנגען, די שקצים, און זיי האבן געהייסן מען מוז זיך חבר'ן. דעמאלטס טאג האט מען געזען ווי ער לויפט נאך נאך א בחור אין בית כסא. מען האט עס דערציילט פאר די הנהלה, האבן זיי געמאכט א שווייג, ווייל אלע באפעלן קומען דאך פון או אבאוו. מיט אנדערע ווערטער, ווען איינער ארבעט אין א בוטשער סטאר, ער טוט נישט וואס ער וויל, מען זאגט אים צו שניידן בייליקס, שניידט ער בייליקס. דעטס איט. מען זאגט אים שנייד עס פארקערט, שניידט ער פארקערט. דער סוף איז געווען אז די וואך, ס'איז אינגאנצן צוויי וואכן נאכדעם, האט מען אים נאכגעקוקט ווייל בחורים האבן קאמפלעינט זיי קענען מיט אים נישט לערנען, מען האט אים נאכגעקוקט און מען האט געזען ער איז אריין געלאפן צו איינעם אין בית כסא, יעצט זאגט שוין די הנהלה אויך מען מוז זיך שוין נישט חבר'ן מיט אים, דו רשע וואס דו ביסט, יעצט דארף מען אים איינזעצן אין דזשעיל אדער טראגן אין א משוגעים הויז, אים געבן טערעפי. יעצט גייסטו זאגן אז מען דארף אים, מען דארף זיך נישט חבר'ן מיט אים? ער זוכט נישט קיין חבר, ער זוכט א בחור וואס ער קען אויפגראבן און אים אויסטון די הויזן און טון כל דבר אסור, ער זוכט א בחור זיך צו חבר'ן? ער זוכט א פרענד? ער איז נעבעך א קוקו. סא דאס זענען היינט אונזערע גדולי החינוך. אבער דאס איז שוין אויך גוט, ווייל אמאל האט מען נאכנישט געכאפט קיין בחור. אמאל האט מען נישט אראפגערופן דעם טאטן, און אמאל האט מען אים נישט אונטערגעשטעלט אז מען זאל אים נאכקוקן, און געזען ווי ווי א יונגל, א בחור'ל גייט אריין אין בית כסא איז ער אויף צרות ווייל ער לויפט אים נאך און ער איז שוין דארטן אים צו טאטשן, יענער האט זיך נאכנישט אפגעווישט דעם אחר פון די גדולים און ער כאפט אים שוין, ער שטופט זיך שוין אין אים, ס'איז א גרויל. און דאס איז די זאליקא, ס'איז די זעלבע ווי די ארויניקא, די זעלבע זאך, ווילאנג מ'וועט נישט אנהייבן צו רעדן אפן און איינזעצן אזאלכע בחורים אדער שיקן אים אין א משוגעים הויז, ביז דעמאלטס וועט נישט זיין גארנישט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין צו די אנדערע תלמוד תורה. ס'דא דער משגיח פון חינוך אין די תלמוד תורה פרי חדש האט געזאגט פאר כיכר השבת, אונז האלט מיר אין די שיטה אז מ'דארף נישט רעדן מיט די קינדער פון די אלע זאכן, מ'דארף עס באהאלטן, ס'געשעהט נישט, אבער טאמער ס'וועט נתגלה ווערן אז א קינד איז געווארן נעבעך מאלעסטעד, האמיר אונז אלע טולס, אלע אויסוואלן זיך מטפל צו זיין. פארוואס? ווייל יעדער פון די תלמוד תורה איז דורך א קורס, א קורצן קורס, איך האב אויך גענומען דעם קורס, ס'איז פערציג שעה, ס'איז גארנישט, ס'איז א joke, פארקערט, איך וויל אייך זאגן א סוד, ס'העלפט נאך אז מ'זאל קענען מאלעסטן, יא, ווייל דו ווייסט שוין וויאזוי צו ענטפערן און וואס צו ענטפערן, און נאכדעם, מ'זיי שוין נעמען קער וויאזוי. מען דארף, זאגט ער, איך קען דערציילן אז ברוך השם אז די אלע יארן וואס אונז האמיר דא א תלמוד תורה איז קיינמאל נאך נישט געווען אזא זאך אז מען זאל מוזן אנקומען דערצו. ווייסט איך האב ענק פארציילט אמאל א איד איז געקומען, איך געדענק נישט דעם נאמען היינט, ווען איך בין... when I was growing up, איז געקומען א איד צום סאטמאר רעבין צום דברי יואל אז ער האט פארענטפערט אלע רבי עקיבא אייגערס אין שס, פרעגט אים דער רבי אלע צריך עיון גדול'ס אויכעט, ווייל רבי עקיבא אייגער האט אסאך מאל צריך עיון און צריך עיון גדול, אבער צריך עיון גדול איז.

ווער ס'האט געלערנט אין ישיבות ווייסט אז א רבי עקיבא אייגער צו פארענטפערן איז כמעט נישט מעגליך, און טאמער זאגט ער נאך וצריך עיון גדול איז עס גארנישט מעגליך מען זאל עס פארענטפערן, און ער האט אלע פארענטפערט אין איין ספר. זאגט אים דער רבי דו כאפסט נאכנישט וואס ער וויל אפילו. די וואס דו זאגסט אז די דריי קענסטו נישט פארענטפערן די האסטו פארשטאנען וואס ער וויל, די זעלבע דא אויכעט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זאגן זיי אז טאמער איז דא א מקרה פון יא תקיפות ווייסן זיי וויאזוי זיך מטפל צו זיין, פארשטייסט זיי ווייסן. איי דו האסט נישט געזאגט דאס קינד גארנישט, איז וויאזוי זאל דאס קינד אפילו וויסן אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם? ס'איז דאך אזא רשעות דאס, מען זאגט גיי ווער געהארגעט, לאמיר מיט דיר טוהן כל דבר אסור, און נאכדעם ווען מיר זיך אונז מטפל זיין. איך וויל דיר זאגן, אלע סייקיאטערס זאגן אז די טיפולים העלפן נאר אויף אזויפיל, אז מען זאל נישט ווערן זיך ווערן מאבד עצמו לדעת, קיין גרויסע זאכן העלפן נישט די אלע זאכן. און מען פלאגט זיך א גאנץ לעבן, סאו לאט ער מען זאל אים קודם פוגע זיין. מאכן א שייגעץ און אויסלערנען אלעס, און נאכדעם גייט ער און ער זיי אים זיך מטפל זיין, אבער בסך הכל האבן זיי גענומען א קורס, עכ"פ טאמער זיי נעמען די זעלבע ווי אונז האמיר גענומען דא איז עס פערציג שעה, ס'איז נישט מער, און ס'איז בעיסיקלי געמאכט אז ווען מען ברענגט אריין א מיידל צו א יונגל אין אן emergency room אין א האספיטל איז דער דאקטער קען זיך דאך נישט אזוי אויס און וויסן וויאזוי צו רעדן, מען האט אונז אויסגעלערנט אויף א psychological point וויאזוי צו רעדן מיטן קינד, that's all. That's what it's all about, און מען דארף ארויס נעמען פונעם קינד צו ער האט יענעם געשטופט אין מויל צו אין מאחור, ווייל בסך הכל טאמער האט ער אים געשטופט אין די אלע פלעצער קען זיין דאס קינד איז שוין געווארן א carrier פון HIV אויך, נאר אויף דעם איז עס, מען זאל זען ווי ווייט ס'איז געגאנגען מען זאל וויסן וויפיל טעסט צו נעמען און וויאזוי צו הענדלען די זאך, that's all it is. יעצט זאגט ער אזוי. איך קען דערציילן אז ברוך השם אויף אלע זאכן וואס איז געשען, יעצט פארשטיי איך נישט אינגאנצן, אדער קען איך נישט ליינען אדער קען זיי נישט שרייבן, פריער זאגט ער אז מען רעדט נישט מיט די קינדער ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען נאך ביי אונז אזא זאך, יעצט זאגט ער איך קען זאגן ברוך השם, ס'איז געווען אסאך פאסירונגען משך די יארן פון תקיפות תלמידים וואס מען האט מאלעסטעד קינדער און אנדערע מיני מדריגות, און אונז האמיר זיך מטפל געווען ביי יעדן איינעם עקסטער. זאגט ער וויאזוי ביסטו דאך מטפל? האסטו דאך געמיינט אז ער טראגט אים אריין אין טשילדרענס האספיטל אין מאנהעטן? זאגט ער ניין ניין ניין ניין ניין ניין, ס'איז דא א דיין וואס ער הייסט יהודה סילמאן, ער האט געשריבן א תשובה, וואס די תשובה איז זייער זייער שוואך געשריבן, ס'איז מער נוטה אז ס'געט חיזוק פאר די פעדאפיילס, ער דרייט זיך ארויס, ער זאגט אז נאר אזוי, נאר אזוי מעג מען גיין צו די פאליס, און נאר אזוי, ווען נישט זאל מען גיין צו א רב. ס'איז זייער זייער שוואך. ער איז פון די דרייצן רבנים וואס זיי שרייבן מען זאל גיין צו די פאליס, נאר זעהט אויס די אלע רבנים זענען פול אוו האט עיר, זיי זענען נישט ווערט א דיים, און שרייבט ער זאלסט גיין צו די פאליס, און ער האט זיך אליינס מטפל געווען, ער איז געווארן א סייקייטריסט מיט א סייקאלעדזשיסט, איך האלט מען דארף אים נאכקוקן, קען זיין די זעלבע מדריגה ווי נחמיה וועבערמאן, ס'איז געקומען א מלאך פון הימל און ס'האט אים אויסגעלערנט.

אזוי ווי נחמיה וועבערמאן. עניוועי, כאטשיג זאגט ער אז ס'איז א לאנגע און א טייערע פראסידזשער, זעהט אויס די רבנים קריגן אויך שוין געלט פאר יעדן וויזיט, אבער ס'לוינט זיך, צום סוף ווייזט אויס אז ס'לוינט זיך. נאכדעם האמיר נאך א מענטש אן איש חיצוני וואס ער איז מוכשר צו דעם, קען זיין ער איז א סייקייטריסט און א סייקאלעדזשיסט, און אונז שיקט מיר צו אים אויכעט טאמער ס'איז א זייער א ערנסטער קעיס.

זיי האבן געפייט, זיי האבן עס אליינס געפייט, און אונז זעמיר אויך בקשר מיט די עלטערן פון דעם תלמיד, איר הערט דאס ליצנות וואס דא גייט פאר, יעצט זיי שרייבן נישט זיי האבן א דאקטער, זיי האבן א אדם חיצוני, ער איז א מענטש וואס ער איז מוכשר, וויאזוי איז ער געווארן מוכשר, ער האט געקויפט אין א פייוו ענד טען סענט שאפ האט ער געקויפט די לייסענס אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, וויאזוי איז ער געווארן מוכשר, זענטס משוגע, סייקאלעדזשיסטס סייקייטריסטס גייען צען אדער פופצן יאר אין סקול. און זיי דארפן זיין אן טאפ אויף אלע מעדיקעישאנס, דאס איז פאר דעפרעשאן און דאס איז פאר דעם, דאס איז פאר האי און לאו, עטס זענטס צודרייטע חברה, פרעגט מען אים עטס גייטס אויכעט צו די פאליס אין די מקרים טאמער ס'איז געשעהט? זאגט ער דער מענטש וואס ער פירט די תלמוד תורה זאגט ער ברוך השם לא הגעני לרמה כזאת, אין א אזא רמה זעמער נאכנישט אנגעקומען שתעלה צורך לפ נות למשטרה, מען זאל דארפן גיין צו די פאליס, איר הערט וואס דא טוט זיך? לייטסעם! די רבנים ווילן היינט זיין די פארשטייערס פאר די פאליס, מען זאל נישט איינזעצן קיינעם, וואס דער בהמה דער רב סילמאן האט אין דעם ווייס איך נישט, זאגט ער אבער זאלסט וויסן אלעס וואס אונז טוהן מיר איז מיט אן אישור פון רב סילמאן און מיט אים זענען זיך זענען מיר זיך אונז מייעץ. כ'האב געוואלט זעהן אז ווען ס'וועט נישט ארבעטן דיין קאמפיוטער זאלסט אריינגיין צו רב סילמאן זאלסט אים פרעגן וויאזוי פיקסט מען דעם קאמפיוטער. ער וועט נישט וויסן, ער ווייסט נישט וואס א קאמפיוטער איז. איך וויל אייך פרעגן, וויאזוי קען מען טראסטן קינדער, אידישע קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך, פאר די משוגענע רבנים? דו ווייסט זיי זענען משוגע, זיי זענען צודרייט. קוק אן, האסטו דא הרב לעזער בערלאנד, א משוגענער. יעדער איז אנגעקומען צוריקצופארן אויף ארץ ישראל, און ער איז נישט צוריקגעפארן. זעט אויס ער האט געזוכט ערגעץ זיך צו באהאלטן צו צו אנטלויפן. ער האט גענומען א לויערקע וואס זי איז שוין געזעסן אויפן פליגער. שטעל דיר פאר, פארוואס האט ער גענומען א לויערקע? ווייל ער האט נישט געטאטשט זכרים. קען זיין יא, אונז ווייסמער נישט. ער האט געטאטשט נקבות, האט ער גענומען א נקבה זאל אים ארויסנעמען פון דארט, און ער האט געשריגן, ער האט נישט קיין גבורת אנשים, ער כאפט נישט מען מוז נישט בועל זיין יענעם אין די גאנצע ניין יארדס, מען קען אמאל נאר צולייגן זיך און שפילן זיך מיטן אבר און יענער, דאס מיידל ווערט משוגע און צודרייט. ס'איז נישט קיין בעילה וואס ס'איז א תורה'דיגע בעילה וואס מען טאר נישט, ס'מוז זיין כמכחול בשפופרת מען זאל חייב זיין מיתה אדער כרת. ס'איז א בעילה וואס נאך פאר די תורה'דיגן איסור ווערט יענער שוין צעמישט און צעהארגעט, יעצט ווען מ'טאטשט א מיידל, אפילו מ'טאטשט איר נאר אן, איז עס שוין א איסור נידות אויכעט, און מ'איז שוין עובר מן התורה אויכעט, איז עובר אויף לא תקרב, אבער מ'זאל זיין חייב מיתה, איז דארף זיין כמכחול בשפופרת, אדער אזוי ווי די גמרא זאגט אז מ'זעהט זיי ליגן כדרך הנואפים, האלטן זענען שוין אריינגעגאנגען. אבער וועי מאטש ביפאר דעט, וועי מאטש כמכחול בשפופרת איז דא די תורה'דיגער איסור פון נגיעה פון לא תקרב, און נאכדעם איז דא נאך אן ערנסטער פראבלעם, דו צומישסט דאס מיידל, שי איז גאוינג אוט אוו הער מיינד, סרול האגער המצרי האט נאר געטאטשט ביי הויט די אפי' א פרוי, און זי נאך היינט משוגע זי גייט פאר טערעפי, און די בחורים וואס ער האט געטאטשט, ס'איז דא איינער ראזענפעלד דער דיין וואס מ'זאגט ער איז א וויקטעם פון סרול האגער וועגן דעם האט ער אים געמאכט דיין, ער איז צומישט און דיפרעסט. זיי שלאגן זיך דא ארום, מען האט נישט געוואלט אננעמען די קינדער אין קעמפ, די קעמפ געהערט דאך פאר ווילימסבורג און וויזשניץ, האט מען נישט געוואלט אננעמען, ווייל זיי האבן נישט געוואלט אננעמען די קינדער פון וואס זיי מופן פון ניו יארק אויף מאנסי, האבן זיי נישט געוואלט אננעמען תלמוד תורה. האב איך זיי געזאגט, משוגעים, מאכטס אליינס דא א ישיבה קטנה מיט א ישיבה, דער וויזשניצער רבי איז אזוי אינוואלווד אין די ישיבה כמעט ווי איך, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך.

איז געווען דער פנחס שלום'ס זון דער וואס האט איבער גענומען בארא פארק האט אים איינער געפרעגט א קרוב משפחה פארוואס לכבוד פון דיין טאטן זאלסטו אראפ נעמען פון נחום'ן דעם חרם דיין טאטע האט נישט קיין מנוחה דער א א חסר דעה געווען אז ער האט אונטער געשריבן זאגט ער כ'האב מורא ווייל סרול האגער המצרי האט א גאן ער'ט אים שיסן דו דארפסט נישט מורא האבן סרול האגער האט געוואלט ער זאל ערשט ווערן נאך א יאר דער רב אין בארא פארק האט דער רבי געזאגט היינט גייט ער ווערן. סרול האגער איז אן אויסגעשפילטער מענטש ביי זיין טאטן אויכעט נאר דער טאטע קוקט זיך אום וועם האט ער בעסער פאר וועם וועט ער עס איבערלאזן פאר פנחס קליין דעם נואף? ער גייט דאך מיט אשת איש. עניוועי זאגן זיי דא ווייטער אז ברוך השם מ'איז זיך מטפל און מ'גייט אויכעט צו די עלטערן און מ'טוט אלעס וואס מ'קען אבער צו די פאליס איז מען נאך קיינמאל נישט אנגעקומען און אלעס וואס מ'טו מיר איז מיט אן אישור פון רב סילמאן. זייער גוט זיי האבן עס מפרסם געווען ווייל דאס האב איך שוין אריין געשיקט אין ארץ ישראל דארט ווי איך דארף עס שיקן און איך זאג זיי פיק אים אויף ער איז אינטרודינג אין דזשאסטעס מיט דעם זעמיר זיך אונז מייעץ יעצט איז דא א חדר וואס הייסט חניכי ישיבות ס'איז אין מודיעין עלית זאגן זיי אז אמת ס'איז טאקע דא די אלע פראבלעמען נאך אין מודיעין עלית נאך דא די מערסטע פראבלעמען אבער פון דעסטוועגן דאך האלטן זיי אז מ'דארף נישט רעדן מיט די תלמידים ווייל די צוות די קרו פונעם חדר ווייסן שוין אלעס, און זיי זיינען כסדר אויף, מיט די אויגן און קוקן צו ס'געשעהט עפעס. נאכאמאל ליצנות, פרעגט ער, און טאמער געשעהט טאקע א פראבלעם? זאגן זיי, דעמאלטס ארבעטן מיר שיתוף פעולה מיט די עלטערן. ס'הייסט אזוי, קודם זאגן זיי די עלטערן זאלן נישט רעדן קיין ווארט ווייל די אונז זענען נאמען ניט גיין פייפן, און נאכדעם זאגן זיי די עלטערן כ'האב דיך אינדרערט, פארשטייסט? און זיי זאגן די עלטערן אז זיי זאלן צוריקברענגען דעם קינד צו א מצב פון נארמאלי. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ס'איז די עלטערן שולד ווייל זיי דארפן וואטשן די קינדער ווען זיי קומען אין חדר און ווען זיי גייען אהיים. מלמד האט נישט קיין אבליגעישאן נאר ער זאל אים נישט אנרירן די ערווה אין חדר. און ס'איז די עלטערן שולד טאמער מען איז פוגע א קינד און זיי ווארפן צוריק דאס קראנקע קינד און זיי זאגן ניין נעם עס טעיק קעיר אוו הים אבי זיי מוזן נישט גיין צו די משטרה. זאגט ער דא די פיינעל דער כיכר השבת.

האו סעיף אר אווער טשילדרען אין סקול ענד גאוינג טו סקול ענד קאמינג? יו וואנא נאו די טרוט אוו די ענסער? ער איז אזוי סעיף אזוי ווי ס'יעצט געווען א קינד פון פֿיר יאר איז אריינגעפאלן צווישן די געיטס, קליין קינד, איז אריינגעפאלן מיט א גארילע אין איין אין א זו אין איין בוט אין איין בונקער און די חברה האבן געזעהן אז די גארילע שלעפט דאס קינד.

און זיי צורייסן אונזערע קינדער. שוין. נו, כ'האב עס געוואלט מאכן א גאנצע אריכות ווייל איך האלט אז דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן האו אנסעיף אווער טשילדערן אר. איף ווי דאונט געט טוגעדער ענד ווי סטאפ איט. וועט נישט זיין קיין תלמוד תורה'ס. ס'איז דא פרויען וואס האבן היינט מורא צו שיקן קינדער אין תלמוד תורה. דאס איז וואס מ'איז גורם מיט דעם. כ'האב געוואלט וויסן די נייע תלמוד תורה פון דעם ספק חזר, דער וויינבערגער מיט פריד, וואס גייט מען דארט טון מיט קינדער וואס זענען מאלעסטעד? מ'טאר דאך אויך נישט רעדן פון דעם. ס'איז דאך זנות, די גאנצע פריד משפחה, איין שטיק משוגעים, כ'מיין אז ער איז א ברודער פון דעם גרויסן טוען פריד, ס'איז איין קלאב פון משוגעים. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן יעדן טאטן יעדע מאמען, אפשר קענסטו פרעגן די מנהל פון דיין קינד'ס תלמוד תורה, צו מ'לערנט מיט די קינדער סעקשועל אביוז, און טאמער יא וואס טוט מען? יו בי סורפרייזד און שאקד, בפרט נאך יעצט קומט זומער, און מ'שיקט די קינדער אין קעמפ, דו ווילסט וויסן וויאזוי מ'איז זיך מטפל מיט דעם? איז דא כאטש פֿופֿצן?

אין באבעווער קעמפ. אלל דע סעים גארבידזש, סאו עסק יורסעלף האו סעיף אר יור טשילדרען גאוינג טו סקול, קאמינג פראם סקול, ענד אין סקול? נאר איין זאך פאר קראסנע דארף מען האבן אביסל דרך ארץ, מען דארף זיי געבן קרעדיט, פאר אפאר יאר צוריק איז געווען א מלמד וואס האט געטאטשט א קינד און מען האט אים געכאפט און ער האט געזאגט יא יא אבער ער האט נישט געטאטשט דאס קינד ער האט נאר געוואלט צודעקן דאס קינד און א מעשה א בוידעם, למעשה האט מען אים געזאגט ס'איז זייער פיין, האסט דיך גוט ארויסגעדרייט, באט דו מוזט פארלאזן די קעמפ. ס'איז מיר יעצט געקומען א ידיעה פון ארץ ישראל פון איינע פון די הויפט שוטרים און חוקרים, מ'האט עס מיר איבערגעגעבן, אז זיי זענען אראפגעפארן אויף יאהאנעסבורג אויפצופיקן לעיזער בערלאנד, לעיזער בערלאנד האט נישט געוואלט קומען, און האט מסביר געווען לוגיש, ס'איז אים בעסער צו שטארבן אין חוץ לארץ אזוי זאל ער בלייבן אן איש קדוש, ווי ווען מ'וועט אים אהיימברענגען אין ארץ ישראל און יעדע מיידל און יעדע פרוי וועט זאגן ער האט מיר דא געשטופט און דארט געשטופט און אזוי געשטופט און אהער געשטופט ווייל דארט פרעגן זיי אויס פונקטליך. ממילא לוינט זיך אים ענדערש צו שטארבן דארט ווי ער איז, ווי איידערש צו קומען אויף ארץ ישראל. אזוי וועלן כאטש זיין מענטשן וואס וועלן אים האלטן אז ער איז ערליך. עדיין יש משוגעים שמחכים על קברו שיעמוד לתחי'. נאך א ידיעה איז מיר יעצט אריינגעקומען אז ס'דא יעצט א גאנצע אלעגעישן אויף נײַן מלמדים אין א תלמוד תורה כ'טאר נאכנישט זאגן וואו ווייל דאס הייסט שבש תהליכי חקירה. אבער ס'איז דא ליידער נײַן מלמדים וואס מ'האט זיי שוין חוקר געווען ביי די פאליס און זיי האבן זיך אלע מודה געווען. און דאס איז אלץ פון איין תלמוד תורה. איך האב ענק פריער געגעבן א גאנצע ליסטע ווי אלע תלמוד תורה זאגן מ'טאר נישט רעדן מיט די קינדער און ביי אונז פאסירט עס נישט. כאכאכא ס'איז ממש אזא דזשאוק. איך זאג דיר, ס'איז דא וואס זיי לייקענען אז ס'איז קיינמאל נישט געווען א האלאקאוסט. נישט. איי ס'דא דא אידן וואס האבן עס מיטגעמאכט און זיי האבן געזען זייערע טאטעס גייען ארויף אין פייער, די תירוץ איז, דאס איז א קשיא דארף מען ענטפערן, ס'איז דא מלמדים וואס זענען מאנס קינדער, ס'איז אין איין תלמוד תורה ניין שטיק, און ס'איז יעצט ארויסגעקומען, זיי ווילן אונז איינרעדן אז ס'איז נישט דא אין די תלמוד תורה קיין זנות, פיין. יעצט איז דא נאך א זאך, מענטשן קאלן אפ אז ס'איז דא איינער וואס מ'גייט נאך געלט פאר זיין קינד, דארף מען חתונה האבן גייט מען נאך געלט, און ס'טענה'ן אלע אז איך זאל אים נישט מער ארויפלייגן ווייל ס'איז נישט אמת די גאנצע מעשה. וויל איך דיר זאגן, איך בין געגאנגען, כ'האב אריינגעגאנגען אין די ארץ ישראל'דיגע ארכייווס, כ'האב ארויסגענומען זיין גאנצן תיק, יעצט איך זאל נאכאמאל דורכגיין אלעס וואס מ'זעהט דא, דאס איז ממש, ס'איז נישט צניעות'דיג און ס'איז נישט ריכטיג איך זאל עס טון. אבער איך וויל ענק זאגן ווען עטס וועטס ליינען אויף וואס מען האט אים אלץ מאשים געווען וואלט עטס אלע געוויינט, ס'איז נישט איין קינד נישט צוויי, און ס'איז אויך נישט איינמאל געווען און נישט צוויי מאל, וואלטס אלע געוויינט וואס מען האט געטון מיט קינדער, און למעשה האט ער זיך מודה געווען, ער האט עס נישט געלייקנט, ער האט נאר אנגעהויבן צו טענה'ן אז די קינד האט אויך געוואלט, ביג דיל אז די קינד האט געוואלט, דאס קינד ווייסט דען וואס צו וועלן און וואס נישט צו וועלן, דאס איז דער בורשטיין, זיין זיידן האב איך געקענט, ער איז געווען פון די חשוב'סטע אידן אין ברסלב. ער מיט ר' מעכל דארפמאן זיי האבן געארבעט שטארק וועגן דעם ציון אלעס איז מורא'דיג סאו איך וויל דיר זאגן דאס אז דער איד דארף חתונה מאכן זיינע קינדער בין איך מסכים און דאס אז ער איז א חזיר זעמער אויך מסכים און פארטיג דער'ס נאטינג וואט טו טאלק אבאוט יעצט איז געווען איינער וואס מ'האט אים איינגעזעצט אויף צוואַנציק יאר ווייל ער האט געהארגעט א מענטש וואס ער האט מאלעסטעד זיינס א קינד איז יעצט איז געווען נאכאמאל א הירינג האט מען אים אראפגעלאזט

ס'טויג נישט. עד כדי כך אז ס'איז יעצט דא א גאנצע מאוומענט. מ'איז ארום געגאנגען בודק צו זיין משגיחים, און מ'האט געטראפן אז אלעס איז אין דר'ערד, די משגיחים קומען נישט, דער באלעבאס טשעפעט נישט מיט זיי ווייל זיי טשעפענען נישט מיט אים, און זיי ווילן יעצט מאכן אז די געלט זאלן, ס'איז דא משגיחים וואס באקומען געלט פונעם באלעבאס, ווילן מאכן ס'זאל גיין נאר דורך די רבנות. די איינציגע פלאץ ברוך השם וואס איז דא אלעס כשר על צד היותר טוב איז ברוך השם אין ברוקלין. איצעלע פּימפּ, ער טוט װאָס ער װיל, ער מאַכט װאָס ער װיל, אַהרן טײטלבױם געט טרײפֿות און נאָר נוח געװ מעג אָפּשטעלן דעם טשען, און, ברוך-השם, בײַ אונדז איז אַלעס אין בעסטן אָרדענונג. דער עיקר ס'איז געװען אַ גרױסע הדלקה ל"ג בעומר. יעצט, די רבנים זענען שױן מודה, אַז ס'טױג נישט אַז מ'זאָל האָבן אינטערנעט. זײ זאָגן, אַז דער גאַנצער משגיח די ישיבֿה, דער װאָס האָט געמוזט אַנטלױפֿן פֿון בית-וגן, איז נאָר װעגן די אינטערנעט. איך זאָג אײַך, דאָס איז די גרעסטע ברכה װאָס דער אײבערשטער האָט אונדז געגעבן. אַװדאי, מע קען עס אױסנוצן שלעכט אױך. ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אבער זיי זאגן אז דורך די אינטערנעט רעדט מען רכילות און ס'טוט זיך מ'דרייט איבער, וואט דו יו, וואס חוטשט עטס ארום? למעשה די משגיח האט מען איינגעזעצט ער האט געטשעפעט צענליגע בחורים און זיי זאגן יעצט אמאל פלעגט עס נישט גיין ארויס אין די גאס היינט וויבאלד ס'איז דא די אינטערנעט לויפט עס ארום אין די גאנצע וועלט, פיין ס'געפעלט ענק נישט הערטס אויף צו טאטשן קינדער און זיי זאגן אז מ'גייט צו די פרייע צייטונגען יעדער מענטש רעדט. ס'איז זייער נישט גוט, אוודאי נישט גוט, ס'איז זייער גוט ברוך השם, און יעצט ס'איז דא א פרוי וואס זי שרייבט מיר אריין זי איז פון רמות אין ירושלים און זי איז טרייאינג טו ריעטש מי אוט ווייל זי האט מורא זי הערט וואס גייט פאר אין די חדרים און וויאזוי ווי זי זאל שיקן אירע קינדער זי איז פון ארידזשינלי א בעלת תשובה סאו וואס זאל איך זי ענטפערן וואס זי זאל טון ס'איז רחמנא לצלן וואס איז געווארן פון ישיבות יעצט ס'שטייט אין די הגדה אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו, יעדע זאך איז דיינו, יעצט אילו ווען ס'וואלט ווען סתם געשטאנען אז סוף גנב לתלי' איז דאך סך הכל תורה מן השמים, און כל שכן נאך ווער האט עס געזאגט שלמה המלך וואס איז געווען דער חכם מכל אדם וואס ער האט געפירט תמליך ער האט אלעס געוויסט אמר שלמה זאגן די ספרים שלמה המלך האט געקענט אלע גימיקס ווייל שטייט אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו ער איז געווען א קעניג ער איז געווען אלעס.

פון מאנסי, דער אנדערע מנהל אין בית דוד איז געווען ראביי בויער, דער וואס האט געהאט דעם חזר דעם איידעם וועבער, וואס ער איז אנטלאפן. בקיצור, נאכדעם ווען ער האט גערעיפט אפאר קינדער אין בית דוד, דער וועבער, און זיין שווער איז שוין געשטארבן, האט מען עס נישט געקענט מער פארשווייגן, האט מען אים ארויפגעזעצט אויף א פליגער, און ער איז היינט אין ארץ ישראל. שוין. דער זיידע רבי הערשל מאשעווסקי איז א גרויסער תלמיד חכם, ער איז א תלמיד פון רבי שרגא פייוול, דער וואס האט געמאכט די תורה ודעת, און ער איז א לאנגע יארן איז ער געווען א מלמד אין ספרינג וואלי, און ער איז אויך אויף די באורד פון דעם קלויזענבארגער ישיבה אין יוניאן סיטי, און ער האט געפאנדעט קופת עזרה. סאו דער אברהם מאשעווסקי וואס ער איז דער זון פון יוסי מאשעווסקי, אים האט מען איינגעזעצט אפאר יאר צוריק, ווען ער האט געוואקט צו זיין טאטנ'ס הויז אין מאנסי,

כ'ווייס נישט וויאזוי ער האט זיך אלץ ארויסגעדרייט אבער למעשה איז ער געפארן מיט זיין קאר אין וועסטפיעלד ניו דזשערסי ווייל ער איז פון לעיקוואוד, בקיצור מ'האט אים אפגעשטעלט ווייל ער איז אביסל צו שנעל געפארן, דעי פולד אים אווער, האט ער זיך נישט אפגעשטעלט ער איז ווייטער געפארן און קודם האט ער נעבעך איבערגעפארן איין אפיסער'ס פיס און ער האט גע'אינדזשערט א צווייטן אפיסער אויף די בעק און אויף די ניס, און די פאליס זאגט אז דער אברהם מאשעווסקי פון לעיקוואוד האט מאלטיפעל אוטסטענדינג ווארענטס פאר היז ארעסט, סאם האו האט ער זיך אייביג געקענט באהאלטן אדער וואס? דער סוף איז געווען די פאליס האבן אים אפגעשטעלט, זיי האבן אים ארויסגעגעבן פון די קאר און זיי האבן אים איינגעזעצט, און עד כדי כך אז איין אפיסער איז אינגאנצן אראפגעפאלן פונעם זעץ וואס מען האט אים געגעבן. יעצט, זיינע ווארענטס פאר ארעסטס האבן שוין געקאסט דריי א האלב טויזנט דאלער, דאס מוז ער באצאלן, אויסער דעם וועט ער מוזן גיין אין תפיסה, און מ'האט אים יעצט ארויסגעלאזט אויף צוויי און פופציג טויזנט דאלער בעיל, סאו כ'האב ענק געזאגט, ווען ס'שטייט ווען סתם אזוי אז סוף גנב לתלייה איז אויך דא וואס זיך צו זארגן, כל שכן נאך אז שלמה המלך זאגט עס איז זייער זייער אנגעשטרענגט דער מצב, רבותי, אויסער דעם וואס ער איז געווען תורה און קדושה און די תורה מן השמים, איז ער נאך געווען א חכם מכל אדם. סא דא האט מען נאך איינעם וואס מען האט אים יעצט איינגעזעצט. אין א וועג האב איך הנאה ווייל די פאליס לערנען זיך אויס און לאזן יעדן פריי, און יעצט זענען דריי פאליס געווארן פארוואונדעט, איינער ערנסט און די אנדערע נישט אזוי ערנסט. יעצט גייט עץ ענק אנהייבן אויסצולערנען. די פעדאפיילס באלאנגען נישט אין די סטריט. פונקט ווי ער האט נישט רחמנות מיט זיין אבר אריינצושטעכן אין א קינד און אים אפ'הרג'נען, האט ער נישט קיין רחמנות איבערצופארן פאליס אויך נישט. בהמה וואס ער איז. די פאליס קאר האט דאך א ווידעא קעמערע. האט מען דאך געכאפט ווער ער איז, נו וואס לויפסטו שוין, ווי קענסטו שוין לויפן? שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב ווען געוואלט זאגן, די גמרא זאגט אז רבי עקיבא האט געזאגט, כל ימיי האב איך געווארט איך זאל קענען מקיים זיין ובכל נפשך, און יעצט אז ס'קומט מיר אונטער אזא מצוה זאל איך עס נישט טון? א מורא'דיגע גמרא. יעצט, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אז אין מסכת יומא איז געווען דארטן איינער א כהן פון די צדוקים וואס ער האט אנגעצינדן די קטורת אינדרויסן און ער איז אריינגעגאנגען שוין מיטן רויעך, איז געווען דארטן אז ער איז ארויסגעקומען האט אים זיין זוהן געפרעגט האסט נישט קיין מורא געהאט האט דער צדוקי געענטפערט די זעלבע כל ימי האב איך געוואלט מקיים זיין די פסוק כי בענן אראה על הכפורת יעצט אז ס'איז מיר אונטער געקומען זאל איך עס נישט טוהן אזאנס איז נישט דא עניוועי קומט אויס לויט דעם אז די קדושה און די קליפה האבן דעם זעלבן מין מסירות נפש איז למעשה איז אזוי. די פעדאפיילס האבן דעם זעלבע מסירות נפש פונקט ווי אונז וואס אונז שלאגן מיר זיך קעגן זיי. ס'איז געווען א מעשה יעצט אין בארא פארק אין א שול, כ'וויל נישט זאגן וועלכע ווייל קען זיין ס'איז משבש תהליכי חקירה, און ס'איז געווען דארטן א יונגל פון זיבן אכט יאר און ער זאגט פארן טאטן און ער גייט אהיים ער זאגט פארן טאטן טאטע דו ווייסט איינער האט מיך מעסטורבעיט און ער ווייזט אים וואס ער האט געטוהן און ער זאגט אים טאטע ער האט מיר געוויזן אויף זיין סעלפאון וויאזוי מען וואוינט מיט א פרוי, ער האט אלעס געוויסט, שטעל דיר פאר וויאזוי מען הרג'עט אפ א קינד, כ'מיין טוסט דאך וואס דו טוסט האסטו געטוהן וואס דו האסט געטוהן, נישט וואס איך איי דזשאסטיפיי עס אבער דארפסט דאך נישט ווייזן פיקטשערס פון פארנאגרעפי, דאך א יונג יונגעלע דארף דאך נאך אויפוואקסן, דער אייבערשטער שטראפט דאך אים נאכנישט ווייל ער האט נאכנישט קיין שכל, עניוועי, דער קיצור דער טאטע הערט מיך אויס, ער איז פון מיינע חסידים זעהט אויס. ער איז געגאנגען גראד צו ניין וואן וואן און געפיילט א קאמפלעינט. קיצור, א טאג שפעטער קומט דער אינגערמאן, ער וויל אריינקומען אין שול, איז צוגעגאנגען דארטן דעם רב'ס א זון, ער האט געזאגט גיי נישט אריין אין שול, נעמט זיך שרייען וואס, איך פרעג דיך נישט אויב. זאגט ער, ווייסטו וואס, גיי יא אריין, די פאליס איז דא, ווייל זיי באקוקן יעצט די ווידיאוס. דער רב איז אויך פון מיינע חסידים און ער האט געלייגט נאך יארן צוריק ווידיאוס אין יעדן קארנער. און אין די מקווה אויכעט האט אים בראד געלייגט. בקיצור האט יענער הי בראוק דאון ענד הי קרייד, איך בין קראנק לא יסוד דבר, דאס איז מיין טערעפי און איך מוז עס האבן, און אז מען שטעלט דאס אפ ווייס איך נישט צו ס'לוינט זיך מיר צו לעבן, נו, יום איז זכאי ווייל יום איז חייב, גיי אין דר'ערד אויף וואס הרג'עסט אפ קינדער, עניוועי, דא גייט זיין א מעידזשער פיקאפ, און טאמפסאן האט מורא ווייל היינט איז ארויסגעקומען די נייעס אז מען גייט אינדייטן טשארלס היינס, ער הייבט שוין אן צו זען, אונז זעמער נישט אזוי צוריקגעבליבן ווי ער האט געמיינט. דער אפגעפליקטער שייגעץ משה דוד האט געזאגט פאר נחום ראזענבערג דארף מען נישט קיין מורא האבן נאר ער קען רעדן מיטן ניו יארק טיימס ער האט נישט געכאפט אז איך לייג ארויף אויף מיין בלאג קאלן אפ אלע צייטונגען וואס זאגסטו וועגן קרית יואל וואס זאגסטו משה דוד די טיימס אר דיפרענט נאו זיי זענען זענטס אלע פול אוו בלאוני א פאליס וויל שוין נישט רעדן מיט ענק עניוועי האט מען גענומען נעבעך א יונגעל מען האט אים געהארגעט אבער ס'איז ס'קומט יעצט ארויס. ווייל די פאליס זענען געקומען, די סעקס קריים יוניט, זיי האבן געבעטן אלע ווידיאוס פון די לעצטע זעקס חדשים, מ'האט זיי אלעס געגעבן, און מ'זעט אז ס'איז אלעס אמת, מ'זעט עס אויף די ווידיאוס, רחמנא ליצלן וואס אונז טוהן מיר אפ. יעצט איך וויל פארשטיין, דער יונגערמאן ווייסט דאך אז מ'קוקט נאך, ער ווייסט דאך אז ס'איז צרות, וואס ביסטו געגאנגען יעצט טוהן אזאלעכע זאכן? ביסטו משוגע? יעצט גייסטו טוהן אזאלעכע זאכן נארוואס? ער איז אזוי ווי דער צדוקי, דער צדוקי האט געהאט דעם זעלבן מסירת נפש פאר זיינע שייגעצטיג ווי רבי עקיבא פאר זיין הייליגקייט, זיי האבן ביידע געזאגט, ווען עט קומען די צייט, כל ימי האב איך געווארט ווען ס'עט קומען די צייט אז מען זאל קענען מקיים זיין די מצוה. יעצט דער חזר שרייט קלאר אז ער האט א קראנקייט, ער האט זיך גענומען צו וויינען פארן רב'ס זון, איך האב א קראנקייט, איך ווייס נישט ווי אהין צו טון, איך דארף האבן העלפ, און מיין טערעפי איז

אדער שבת אינדערפרי, מען זאל נישט קענען כאפן קיין ווידעא. ליידער איז די רבי באנקראט. איין זאך וואס מען וואלט יא געדארפט טון, זיך אויסלערנען פון רבי'ן, איין טאג קומען פרויען ביי די יארצייט און איין טאג מענער. מען וואלט געדארפט מאכן אין מירון אז ס'זאל זיין איין טאג פאר מענער איין טאג פאר פרויען, ווייל ער זאגט מיר אז די תערובות און דאס אריינגעשטופעכץ איז אזוי גרויס געווען, דער איז א מידל עידזשד מענטש, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן פון א קישוי אבר, דא האט ער מיר אריינגעשטופט א האלב אויסגעטוהנע נקבה און דא אהער, ס'איז שרעקליך. און דעם גאלדבערגער פון קרית יואל וויל איך זאגן א מעסעדזש, געדענקסט כ'האב דיר געזאגט זאלסט נישט בויען די מקווה? צענליגע מענטשן האבן מיך אפגעקאלט אז מ'האט זיך דארט מכשיל געווען. איר ווייסט מיין כלל? ווער ס'טשעפעט מיט אידישע קינדער, עווענטשעלי פארלירט ער יעדע פרוטה וואס ער האט, כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם. דו וועסט נאכאמאל זוכן א ככר לחם, וואטש ענד סי. גייט אריינלייגן טויזענטערס אין א מקום זנות, כ'האב דיר געזאגט ווען ס'זאל זיין א ריזן ס'זאל זיין דארט א מקווה וואלט מען געמאכט. געלט איז דא, ביסט נישט דער איינציגער עושר, און איך האף אז דו וועסט נישט בלייבן דערביי. יישר כח פאר צושטעלן אזא מקום זנות. און נאך ביים הייליגן צדיק ר' שמעון, אז עס איז נישט דא קיין מקווה טוט מען זיך נישט אויס, שטופט מען נישט אין קיינעם. יעצט כ'האב נאר געוואלט צולייגן אז דער בחור, דער יונגל וואס מען האט אים מאלעסטעט, ווער עס האט עהם מאלעסטעט איז גאר א וויזשניצער חסיד, און א פון ישראל האגער עמיצער איש חברה. ישראל האגער, וויי אין די ווארלד דאונט יו טעיק קעיר אוו יור פיפעל? דו האסט א פראבלעם, האסט געדארפט גיין פאר העלפ. די חסידים האבן פראבלעמען, דעי ניד העלפ. ער קען נישט יעצט זאגן אז ער האט נישט קיין אנדערע עצה נאר צו גיין מאלעסטן קינדער. ער וועט גיין זיצן אין דזשעיל מ'וועט אים מאלעסטן דארט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. מיין פעטער זאל זיין געזונט ער איז שוין מער ווי די גבורות שמונים, גייט נאך געלט אלעס, יעצט ווילן אים די חברה ארויסשטופן אז אין די קעמפ זאל ער נישט זיין באלעבאס ווייל וויזשניץ שלאגט זיך שוין ארום, אזוי ס'זעט אויס אזוי ווי סאטמאר דעמאלטס ביים עפל סיידער. פארשטייסט? ס'גייט דא זיין לעבעדיג. און טאמער מיינט עטץ אז סאטמאר קען וואטש ענד סי וואס וויזשניץ קען, דאס איז ריכטיגע מארמאראשע חברה, אויך פון סיגעט, זעלבע גליק ווי סאטמאר. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך. ס'דא, איר ווייסט דער וואס איז אנטלאפן, דער טייטלבוים משה אלי', מ'האט מיר שוין געגעבן איבער פון די הויעכע פענסטער אז ער וואוינט אין גוש שמונים, ער האט דארטן אן עוויס רענט א קאר, ער האט דארטן די שענסטע דירה וואס ס'איז דא און מ'קעיטערט יעדן טאג דריי מאל א טאג עסן, אוואדע, נעבעך, ער האט גענומען א פרוי, ער פאנגט צו נעבעך, זי האט א שוועסטער וואס איז אויך געווען געגעט, זי האט יעצט חתונה געהאט נאכאמאל, מיט אזא מאן צו לעבן, ער מעג דיר ברענגען וויפיל געלט און וויפיל פלעיטס. און וויפיל סערווינגס ער וויל, דו קענסט מיט אים נישט וואוינען, ער איז א חזיר, ער האט נישט דיך אין מיינד, ער האט אין מיינד די בחורים וועם ער לויפט נאך, בקיצור מען האלט מיר א קאנטראל אויף אים זייער נאנט, און אונז האף מיר אז וואן פיין דעי וועט מען אים דא צוריק ברענגען, אונז ווייס מיר שוין פונקטליך ווי ער וואוינט און ווי ער דרייט זיך, און שוין, עס האט זיך, ס'מאכט זיך, ברוך השם. א גוטן שבת, ס'איז א שבת פון חזק חזק ונתחזק.